אמר רבי אלעזר, שלוש דמעות הללו למה, אחת על מקדש ראשון, ואחת על מקדש שני, ואחת על ישראל שגלו ממקומם. הייב איך אן בליל זה יבכיון ויילילו בני, שטייט אין מדרש אין איכה דברים נוראים.

אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשו לו חופה ומת בתוך חופתו די בן יחידי מת בתוך חופתו ואין לך כאב לא עלי ולא על בני לך קרא לאברהם ליצחק וליעקב ולמשה מקבריהם שהם יודעים לבכות. זאגט דארט אין מדרש מאריך מ'איז אנגעקומען צו בן עמרם, אמרו לו האבן זיי אים געפרעגט בן עמרם אי אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו והיה צועק ובוכה עד שהגיע לאבות העולם מיד אף הם קרעו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם

זאגט דער מדרש ואלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו והיו בוכין והולכין משער זה לשער זה כאדם שמתו מוטל לפניו והיה הקדוש ברוך הוא סופד ואומר אוי לו למלך שבקטנותו הצליח ובזקנותו לא הצליח דברים נוראים. שטייט אין הייליגן חתם סופר, ער ברענגט עס אין דרוש אויף ז' אב.
כל הלשון.
זאגט ער למעשה, ער ברענגט א לשון רש"י אין יחזקאל, אז ס'איז געווען א שנאה כבושה לפני המקום, קרוב לתשע מאות שנה. ס'איז געווען קרוב צו נײַן הונדערט יאר איז געווען א שנאה כבושה כביכול. וואס דער חתם סופר זאגט אז למעשה ווען ס'איז געווען חורבן בית המקדש איז תם עוונך בת ציון האט זיך דעמאלטס געענדיגט די שנאה, נו אלא מאי פארוואס זיצט מען אויף דער ערד און מען וויינט? ס'האט זיך דעמאלטס געענדיגט די שנאה, די שנאה כבושה זאגט דער חתם סופר דאס וואס מ'זיצט אויף דער ערד און מ'וויינט דאס איז די עיקר וועגן די אידישע צרות ווייל כל זמן אזוי איז דאך שטענדיג א מענטש האט חובות איז כל זמן ס'איז דא א דירה ווייסט מען מ'קען צונעמען די דירה, מ'קען ממשכן זיין די דירה. אלה פקודי המשכן משכן, אינעם רגע אבער וואס איז פארמשכונט געווארן די דירה, מ'האט שוין צוגענומען דעם חורבן בית המקדש, דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן, נאכן דירה דעמאלטס הייבט זיך אן די מכות, כל זמן ער האט א דירה ווייסן די בעלי חובות ס'איז דא א דירה, אבער נאכן חורבן בית המקדש דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן נעבעך די אידישע צרות, דאס איז די מקור פון די אידישע צרות, די מקור פון די אידישע צרות איז דאס. מיט אלע אידישע צרות, דא איז דא א פסיכאלאג, וואס איז געווען, ער איז דא עפעס זייער זייער צערידערט, זייער צערידערט, און געפרעגט וואס איז אזוי צערידערט, זאגט ער עס איז יעצט ארויסגעגאנגען פון אים א בחור'ל פון אכצן יאר, א בחור'ל פון אכצן יאר א יתום, מען האט אים גערופן, א יתום מאב, דא געדארפט צו נענט צו קומען מיט דעם קומען דא פשוט דא מדארף אים גרייטן פאר יציאת נשמה פון די מאמע די מאמע איז חרוב קראנק די פסיכאלאג אליין טענה'ט נישט ווי ער האט נישט קענען צוריק קומען צו זיך נאך וואס ער האט מחזק געווען דעם יתום א יתום אן א טאטן מדארף דא גיין יעצט מחזק זיין מדארף אים גרייטן פאר יציאת נשמה פון א מאמע דאס איז אלס בליל זה יבכיון ויילילו בני דאס איז די מקור זאגט דער חתם סופר. אויף דעם געוואלד גיט מען א געשריי יבכיון בני עד מתי ווען דא אין בני ברק פאר זעקס וואכן צוריק און דא האבן מיר א אינגערמאן א אינגערמאן א קינד וואס איז געבוירן געווארן נאך אכט יאר איז די קינד אוועק פון זיבעצן חדשים אלט. אוועק פלוצלינג, עס איז געקומען שפעטער אין בית החיים, האט מיר געזאגט די טאטע, ער האט געבעטן חברה קדישא האט נישט געלאזט האט גענומען דעם קינד, דעם קינד האט געזאגט ער וויל אים אליין באערדיגן, נו לא י, מען האט מיר געגעבן א מתנה איך וויל עס צוריק געבן גאנץ, איך וויל ער וויל עס אליין באערדיגן, אוי שאי אליו כפיך על נפש עולליך, געוואלד געשריגן. שאי אליו כפיך על נפש עולליך, רבותי וואס דא איז געגאנגען די לעצטע פאר וואכן, דא וואס דא איז פארגעגאנגען, א קינד פון ניין יאר אין וויליאמסבורג, די טאטע האט מיר געזאגט, ער האט געליינט קרישמע ליל שבת, קרישמע שעל המיטה, און סעודת שבת געזעצן און געזינגען. נאך קרישמע שעל המיטה איז אריינגעגאנגען אין בעט א געזונט קינד פלוצלינג השיב את נשמתו הטהורה ליוצרו לבוראו אוי געוואלד ס'איז צרות אחרונות משכחות את הראשונות כי גדול כים שברך מי ירפא לך וואס הייסט כים? וואס הייסט כים? וואס איז די ים? ווייל אויב ביי א דירה ס'ווערט א שריפה, ס'ווערט פארברענט, ס'געשעהט עפעס אין א דירה, זעהט מען דאך א זכר, מ'זעהט דאס א שריפה, מ'זעהט, אבער א שיף ווערט איינגעזינקען אין א ים זעהט מען נישט קיין זכר, אזוי ליידער צרות אחרונות משכחות את הראשונות, מ'פארגעסט פון די אלע אלטע צרות ליידער ליידער וואס דא גייט פאר, רבותי אויף דעם דארף מען יעצט די געשריי עד מתי יאמר לצרות ישראל די. איי איי איי איי מיר פּלאַכט! מיר פּלאַכט! ווער קען דאָ מחזק זיין? ווער קען דאָ מחזק זיין? געוואַלד געשריגן! מיר בעטן דאָ פון עלטערן מחזק זיין! אַ מיידל דאָרטן אין חוץ לארץ איז אַרויפגעגאַנגען אויף אַ פּלאַטע פאַר דריי וואָכן צוריק. ארויפגעגאנגען אויפן פלאטע, עס האט זיך פארקאטשעט די קליידל אין פלאטע, און אזוי האט אנגעהויבן צו פלאקערן זי מיטן גוף, די מאמע אראפגעלאפן מיט איר אין די גאס זוכן הצלה, אבער ליידער ביז דריי טעג איז זי ארויף אויבן אין הימל, שאי אליו כפיך על נפש עולליך, געוואלד געשריגן, איי איי איי איי, דער חתם סופר זאגט, בצר לך די קריאה וואס מען לייענט. אין תשעה באב, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, זאגט דער הייליגער חתם סופר, זאגט ער אזוי כי עוז וחדוה במקומו, אין השכינה שורה מתוך עצבות, אין השכינה שורה מתוך עצבות, אך זאגט ער אבער תשעה באב נקרא יום מר, ולכן זאגט ער טוב ונכון לכל מרי נפש הנבוכים לבכות ולספוד בימים אלה, און אויף תשעה באב זאגט ער לבכות ולספוד בימים אלה, אשר אלוקינו בשמים אם מעלה בכיה והספד, זאלסטו אויך זיצן און וויינען, ווען דו זיצט און דו וויינסט זאגט ער כי אז, זאגט דער חתם סופר, עולה גייט ארויף דער מענטש עד מקום גבוה על גבוה, ואף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי ושומע קולו של מעלה יתברך שמו בוכה כנגדו איי ער גייט ארויף און ער זיצט אויף דער ערד און וויינט גייט ער גייט ארויף גבוה מעל גבוה ער הערט קולו של מעלה בוכה כנגדו.

א קינדער שפילן זיך, מען באהאלט זיך, מען הייבט אן צו זוכן, מען באהאלט זיך. זאגט דער רבי רבי מענדעלע, וויאזוי גייט דאס די שפיל? א אינגל שרייט איך האב זיך באהאלטן! און היות מען הערט ער האט געשריגן איך האב זיך באהאלטן, לויפט מען נאך דעם קול, לויפט מען נאך דעם קול, איך האב זיך באהאלטן, לויפט מען נאך דעם קול. איי איי איי איי זאגט דער רבי רבי מענדעלע ווארקער, דער רבונו של עולם שרייט אויכעט איך האב זיך באהאלטן ואנכי הסתר אסתיר פני, אז לאמיר יעצט נאכגיין דעם קול, לאמיר הערן דעם קול, זאגט דער חתם סופר עולה גבוה מעל גבוה, ושומע קולו של מעלה בוכה כנגדו. איי בכל צרתם לו צר? איי די לשון אין מדרש הקדוש ברוך הוא בוכה, לשונות נוראות איז ער בוכה שלא מקודש של מעלה בוכה כנגדו, נאכגיין דעם קול. עס האט מיר געזאגט א אינגערמאן, ר' שלמה שלעזינגער, די אינגערמאן נעבעך אוועק פאר אים, אשת נעוריו, אשת נעוריו אוועק,

אבער רבותי ליידער קיין בית המקדש ווייסט מען נישט אבער אידישע צרות זאגט דער חתם סופר ווייסט דאך יא ווילסט וויסן וואס איז די מקור פון די אידישע צרות די גמרא זאגט אין ברכות דף ג' רבי אליעזר אומר שלוש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי שנאמר השם אמרו אם אישה הגה ממעון קדשו יתן קול אוי שוי ווי אישה גאלנו והיא אזוי זאגט די נביא ירמיה שוי קווארי אוי להם לבנים שחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי די גמרא איז שפעטער ממשיך אין זעלבן עמוד אמר רבי יוסי פאר מיין חסידות אין מהלך בדרך

אז ירמי' הנביא איז שטייט אין פסוק שאוג ישאג על נוהו שואג כארי זאגט די גמרא שואג כארי שפעטער ביי די מעשה רבי יוסי זאגט ער האט געהערט בת קול שמנהמת כיונה וואס איז דאס דא שטייט כארי און דא כיונה זאגט די מהרש"א אויפן פלאץ וואס איז געווען א ירידת הדורות מען האט שוין געהערט נאר דעם בת קול די בת קול מנהמת כיונה נאר נישט קיין ירמי' הנביא האט געהערט שואג כארי אבער א ירידת הדורות האט מען נאר געהערט דעם בת קול. האט געזאגט ר' חאצקעלע לעווענשטיין, וואס איז היינט? היינט איז א ירידת הדורות, מען הערט גארנישט, מען הערט גארנישט, אבער זאגט ער שטייט אין פסוק מען הערט עפעס יא, וואס הערט מען? תשב אנוש עד דכא, ותאמר שובו בני אדם, אנוש עד דכא עד דכדוכה של נפש זאגן חזל, תשב אנוש עד דכא די אלע אידישע צרות הערט מען פון דעם דעם בת קול ותאמר ווי די שכינה הקדושה שרייט צו אונז שובו בני אדם, דאס איז דאס וואס מען הערט היינט, תשב אנוש עד דכא מען הערט נעבעך אזעלכע זאכן. איי! שאוג ישאג על נוהו, דער רבונו של עולם שואג כארי לאמיר נאכגיין דעם קול, איי לאמיר הערן דעם קול, זאגט דער חתם סופר עולה גבוה מעל גבוה, מען הערט דעם קול. מ'האט אמאל געפרעגט איינעם, ווען איז געווען דיין מיליאנסטע מינוט אין לעבן? די חשוב'סטע מינוט וואס איז ווערד ביי דיר מיליאנען, ווען איז געווען די מיליאנסטע מינוט דיינע אין לעבן? האט ער געענטפערט אז ער האט זיך געדארפט צוטיילן, ער האט זיך גע'גט, האט מען דעמאלטס גע'פסק'נט פאר אים אז פינף יאר טאר ער נישט זען דעם קינד, מטבע הדברים, א מענטש פינף יאר קען טאר נישט זען א קינד, האט זיך אנגעהויבן די געגועים זיינע געפערליך צום קינד, מורא'דיגע געגועים צום קינד, ער טאר נישט זען פינף יאר, וואס האט ער געמאכט? ווען ער האט געוואוסט אז די קינד דארף גיין אין חדר, האט ער געוואוסט וויפיל אזייגער ער גייט אין חדר, האט ער זיך באהאלטן פון א בנין קעגן איבער. און ער איז געשטאנען און געקוקט, און געקוקט אויפן קינד פאר געגועים, ער איז געשטאנען און געקוקט אויפן קינד, געקוקט, האט געוואוסט ער דארף אראפגיין אין געשעפט קויפן, האט ער געשטאנען אויך אין די זייט און געקוקט און געקוקט, פאר געגועים, ער איז געשטאנען און געקוקט יעדן טאג ווען ער איז אראפ אין חדר, וואס האט ער געווארט? אז די קינד זאל צו אים צוריק קוקן, אבער די קינד האט גארנישט געוואוסט, האט נישט צוריק געקוקט בכלל, האט ער געזאגט, דערציילט אז איינמאל. איז ער געגאנגען אין די גאס, און ער הערט א קול, איינער שרייט אים, א גוט יאר טאטי, וואס מאכסטו טאטי, וואס הערט זיך טאטי? האט זיך געמאכט א דריי אויס, דאס איז דער קינד, וואס הערט זיך טאטי, ער זאגט דאס איז א מיליאנסטע מינוט, דער קינד האט צו מיר געקוקט, איך שטיי און האלט אים אין איין זוכן, ער האט צו מיר יעצט געקוקט, זיין גאנצער לעבן איז די מיליאנסטע מינוט זיינע, איי רבותי, כביכול שטייט א גאנץ יאר און דרייט זיך ארום, ער קוקט אויף אונז און זוכט אונז אויף, איכה! ווי ביסטו מיין קינד? איכה! ער קומט יעצט אראפ צו אונז און ער זעהט אונז אויף דער ערד, איכה! איכה! איכה! ישבה בדד! קינדער שרייען צוריק צום טאטן, טאטעלע קום שוין אהיים! איכה! געוואלד! עד מתי? איי דאס איז דעם כביכול די גרעסטע נחת רוח במרומים, ווען די קינד קוקט צוריק צום טאטן, ער קוקט שרייט צום טאטן איכה, די גרעסטע נחת רוח ביים בורא עולם אין די מינוט, ווער קען מתאר זיין די אהבה פונעם גרויסן טאטן. מען דערציילט נאך דעם נתיבות שלום. איז געווען תשי"ג, איז ער געווען חרוב קראנק, דאקטוירים האבן שוין גארנישט געטון מיט אים, דאקטוירים האבן שוין אויפגעגעבן פון אים, האט ער געשריבן א בריוו שפעטער, האט ער געשריבן א בריוו, מה שהאיר לי השם יתברך, דער אייבערשטער האט מיר לעכטיג געמאכט בעידן עקתא, כי באו מים עד נפש, ווען ער איז געווען אזוי, ווען ער איז געווען באו מים עד נפש, ער איז שוין געווען אזוי חרוב קראנק, האט ער געטראכט צו זיך דעמאלטס, אז ס'איז דא דריי סארטן אהבות פון א טאטן צו א קינד, איין אהבה איז ווען די קינד איז ביי אים, און ער איז זיך משתעשע מיט אים, דאס איז איין אהבה. אבער ס'איז דא אסאך א גרעסערע אהבה, ווען די קינד איז ווייט פונעם טאטן, די קינד איז ווייט פונעם טאטן און ס'איז נישט געווען דעמאלטס קיין טעלעפאנען, און דער קינד איז ווייט פונעם טאטן און האט געגועים צום קינד אין א אנדערע לאנד ווייט, האט געגועים צום קינד דאס איז א גרעסערע אהבה, אבער וואס ס'איז אסאך א גרעסערע אהבה, די גרעכסטע מדריגה אין אהבה איז ווען א טאטע דארף אפערירן דעם קינד, ער דארף אפערירן דעם קינד און ער דארף האלטן דעם קינד שטארק ער זאל נישט קאמאנדעווען, ער זאל נישט רודערן, ער האלט אים אָן די הענט מיט די פיס, און די טאטע דארף נעמען א מעסער און שניידן, ס'גיסט זיך בלוט, די טאטע פירט זיך פון דרויסן מיט אכזריות, אבער די הארץ פלאצט אים פון אהבה, מען קען דאך נישט משיג זיין וואסערע אהבה דעמאלטס איז דא. דאס איז מזל אב, ראש חודש אב, דא איז דער גרויסער טאטע! ווען איך דארף אוועקשיקן די קינדער, דא דער גרויסע טאטע קלאפ איך ס'האט אויסגעזען ווי ביי אן אפעראציע די הענט, ס'זעט אויס אכזריות אבער די רבונו של עולם זאל האבן רחם האבן די גרויסע אהבה די חמלה אן השגת אנוש ווען ער דארף זיך פירן מיט א פרט און מיט א כלל במידת הדין קען מען דאך נישט מתאר זיין די אהבה האט ער מסביר געווען דארטן אז דאס איז די טייטש אין מדרש, די מדרש פליאה, אז לא היה יום מועד לישראל כיום שנחרב בית המקדש, לא היה יום מועד לישראל, אלע פרעגן וואס איז די פשט, זאגט ער דאס איז די טייטש, ווייל דא איז די גרעסטער אהבה, דא איז די גרעסטער אהבה, דאס איז מזל אריה, זעט אויס א אהבה, ווי געזאגט ער האט דעמאלטס געווען, ער האט דעמאלטס געהאט נעבעך מחלת שחפת האט ער דעמאלטס געהאט, און ממילא וועגן דעם האט ער געדארפט זיין מבודד, מען האט נישט געטארט צוגיין צו אים, מבודד האט ער געדארפט זיין אליין, האט ער געהאט א טאכטער פון צוויי יאר, א טאכטער פון צוויי יאר, וואס זי האט געוואלט אריינגיין, זי האט זיך געוואלט זיצן אויף אים, זי האט געוואלט זיך כאפן, און מען האט איר נישט געלאזט בשום פנים ואופן. מען האט נישט געלאזט בשום פנים ואופן, האט ער געזאגט אז די מיידעלע, די טאכטער די צוויי יעריגע מיידל, זי מיינט איך בין איר נישט מקרב ווייל איך האב איר נישט ליב, אבער די אמת איז פארקערט, איך בין איר נישט מקרב ווייל איך האב איר ליב, איך האב רחמנות אויף איר זי זאל זיך נישט אנקלעבן, ער האט זיך געדארפט זיין מבודד, האט ער געזאגט זי מיינט ער זאגט אז זי מיינט אז איך בין איר נישט מקרב ווייל איך האב איר נישט ליב. זאגט ער אז איך בין נישט מקרב איז דאך פונקט פארקערט ווייל איך האב איר ליב. זאגט ער א מענטש אסאך מאל זעהט אים אויס אז מ'איז אים נישט מקרב, ער מיינט ער פארשטייט נישט אז דעמאלטס איז די גרעסטער אהבה, די גרעסטער אהבה.

האט ער געהאט דארטן א בחור אין ישיבה דער ראש ישיבה וואס האט געלערנט אַכצן שעה א מעת לעת, ער האט געלערנט און געטראסקעט אין לערנען, אים האט ער שטארק ליב געהאט, דער ראש ישיבה האט יענעם שטארק ליב געהאט, אבער זיין זון האט אויסגעזען ווי ער האט אים פיינט, עס האט אויסגעזען ווי ער האט אים פיינט, אז ער איז א ליידיגייער, ער פוסטעוועט דא, עס האט אויסגעזען ווי ער האט אים פיינט. ס'האט אויסגעזען ווי זיין זון האט ער פיינט און דעם אנדערן, דער וואס דער וואס דער שטייגט אין לערנען, אים האט ער שטארק ליב. אבער ווען ס'איז געקומען א מינוט פון א אמת'ער מינוט, ווען ס'איז געווען א שריפה אין ישיבה אין פנימייה, און דער ראש ישיבה האט געזען ער דארף אריינגיין און ראטעווען, ס'ברענט דא, חייב מיר זיין גיין, אבער ער האט געזען אז ער קען נישט ראטעווען נאר איינעם, נאר איינעם! וועמען וועט ער ראטעווען? זיין זון דער וואס ס'זעט אויס ער האט אים פיינט, אים וועט ער ראטעווען, נישט דעם אנדערע בחור וואס ער האט פון אים אסאך נחת. וועם וועט ער ראטעווען? זיין זון, דעם דער זון דער ליידיגייער, דער וואס האט געהאט פון אים עגמת נפש דער טאטע, אים וועט ער ראטעווען, נישט יענעם. זאגט ער, וואס איז דא געווען? דא איז געווען א שריפת המקדש, וואס איז געווען דא? שפך הקדוש ברוך הוא עס קומט א שריפה, שפך הקדוש ברוך הוא חמתו על עצים ואבנים פארוואס צו ראטעווען דעם קינד, וועגן דעם שפך חמתו על עצים ואבנים, ווען ס'איז געקומען די ריכטיגע מינוט און מ'האט געזען ווי דער טאטע האט אונז ליב, אונז צו ראטעווען האט ער געזאגט מוטב יבא בי, א שריפה איז סילוק שכינה, האט ער געזאגט מוטב יבא בי אבער די קינד ראטעווען. די אהבה! אוי די אהבה, אויף דעם זיצן מיר יעצט עין בעין. אוי. רבי שלמה קלוגער זאגט דאך די גמרא, די גמרא זאגט אין תענית כ"ט,

אז ס'איז דא א חולה אין שטוב, צו וואס? מען וויינט, מען וויינט, אבער אן קיין קול, נישט קיין קול. ווען איז דא א קול? טאמער חלילה וחס אז דער דאקטער זאגט אז מען דארף זיך אנהייבן צוגרייטן, ס'פאר יציאת נשמה, און דעמאלטס קומט מען און מען וויינט דעמאלטס בקול רם, צו אפילו צו לאחר מעשה, לאחר מעשה וויינט מען אויך דעמאלטס בקול רם, לאחר מעשה. נאר די קול דאס איז א יאוש, א יאוש, זאגט רבי שלמה קלוגער, די וואס די רבונו של עולם האט זיך אויפגעהאט, א מענטש טוט אים וויי עפעס מעג ער וויינען, ער מעג וויינען, אבער דא שטייט ותשא כל העדה ויתנו את קולם, דער יאוש, דער יאוש, וישמע ה' את קול דבריכם ויקצוף וישבע לאמר פארוואס אויפן קול וואס ביסט דיך מייאש מעגסט וויינען פארוואס אויף הויך האסט דאך א טאטן איך האב דיר העלפן איך קען דיר העלפן איך וועל דיר העלפן דאס איז די בכיה של חינם דאס איז געווען די טענה בכיה של חינם זאגט ער ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא מעגסט וויינען א מענטש האט א צער מעג ער וויינען אבער די קול דאס איז די יאוש אויף דעם זיצט מען דא אויף דער ערד פארוואס וועגן דעם יאוש טייטשט ר' שלמה קלוגער, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם זאגט ער רחל דאס איז כנסת ישראל, כנסת ישראל מבכה על בניה, אוי וואסערע צרות, מאנה להנחם זאגט ער כה אמר ה', מנעי קולך מבכי, ועיניך מדמעה, פרעגט ער וואס הייסט עס מנעי קולך מבכי, און וואס איז די כפל הלשון ועיניך מדמעה, מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה איז די זעלבע זאך, זאגט ער ניין דער רבונו של עולם בעט מנעי קולך מבכי, נעם אוועק דעם קול, קענסט וויינען, אבער אן קיין קול, אן קיין יאוש, איך וועל דיר העלפן האסט דאך דיין גרויסן טאטן, דעם קול נעם אוועק, פארוואס ווייל יש תקווה לאחריתך, זאגט ר' שלמה קלוגער. אז דער רבונו של עולם זאגט צו, אויב מנעי קולך מבכי, דו וועסט אוועקנעמען דעם קול פון דעם בכי, זאגט דער רבונו של עולם צו, ועיניך מדמעה וועסטו נישט דארפן וויינען, וועסטו נישט דארפן וויינען, ועיניך מדמעה בלשון הבטחה. מען זאגט כל אריכות הגלות איז ווייל מען וויינט מיט א קול, די גאנצע תשעה באב זיך מתבונן זיין נאר וועגן דעם קול, וועגן דעם יאוש, נאר וועגן דעם יאוש וואס דער רבונו של עולם זאגט איך בין דיין טאטע, איך בין די זעלבע טאטע נאך מער וואס איך בין געווען אמאל. זאגט דער ווילנער גאון אהבה רבה אהבתנו השם אלקינו זאגט ער געווען בזמן האבות וביציאת מצרים אבער שפעטער זאגט ער היינט נאך נאך וואס זיי האבן געזינדיגט אין עגל איז חמלה און נישט נאר חמלה נאר חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו היינט היינט אסאך מערער רבי חיים קרייזווירט, איז אמאל געזעצן מיט רבי משה שמואל שפירא, די צוויי גאוני עולם, רבי חיים קרייזווירט האט אים געזאגט איך וועל אייך זאגן א ווארט וואס איז ווערד א מיליאן דאלאר, און רבי חיים קרייזווירט האט אים געזאגט דעם ווארט, האט שפעטער געזאגט רבי חיים קרייזווירט פאר רבי משה שפירא, איר זענט מיר שולדיג א ווארט, איך האב אייך געגעבן א ווארט א מיליאן דאלאר, גיט מיר צוריק א ווארט, האט אים רבי משה שפירא געזאגט א מורא'דיגע ווארט, עס שטייט אין מדרש, זעקה אחת הזעיק יעקב אבינו לעשו, יעקב אבינו האט גורם געווען פאר עשו איין צעקה, וואסערע א צעקה? שטייט אין פסוק, כשמוע עשו את דברי אביו, נאך וואס יעקב אבינו האט גענומען די ברכות, טאקע כשמוע עשו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. האט יעקב אבינו גורם געווען פאר עשיו א צעקה, והיכן נפרע לו, ווי האט מען באצאלט פאר יעקב אבינו בשישון, אויף וואס עס שטייט ביי מרדכי הצדיק, ויזעק זעקה גדולה ומרה, דארטן האט עס יעקב אבינו צוריק באקומען די צעקה גדולה, האט ער אים געפרעגט, אז לכאורה ס'איז דאך אבער נישט דומה איינס צום צווייטן, פארוואס? ווייל ביי עשיו שטייט ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, און ביי מרדכי צדיק שטייט נאר זעקה גדולה ומרה, שטייט נישט עד מאוד. איז דאך עס נישט דומה. האט אים געזאגט דו ווייסט וואס איז די תשובה? ווייל ביי אידן איז נישטא קיין מושג פון עד מאוד, א איד ווייסט ער האט א טאטע, א איד איז נישטא קיין קול, ביי מרדכי צדיק איז נישטא קיין ס'איז נישטא קיין עד מאוד. את חוקיך אשמור אל תעזבני עד מאוד, ביי אידן איז נישטא קיין עד מאוד, דו וועסט אבער דעם גרויסן טאטן נאר וויסן אויב די סיבת החורבן איז געווען בכיה של חינם, און ווי הרב מסביר רבי שלמה קלוגער די קול, די טייטש איז אז די עיקר וואס מען פאדערט פון אונז יעצט איז די התחזקות אין אמונה אז מען איז מיטן גרויסן טאטן אין יעדן מצב. ס'איז געווען א איד האט ער געהייסן ר' בנימין זאב דויטש, ער איז געווען פון די הנהלה פון פאנאוויטשער ישיבה, ער פלעגט כסדר זאגן, זאלסט קיינמאל נישט זאגן אז דו האסט געהאט היינט א שווארצע טאג, ווייל קענסט נישט וויסן ווי ווייס ס'וועט נאך ארויסקומען פון דעם וואס זעט דיר אויס א שווארצע טאג, קענסט נישט וויסן וואסערע ווייס קען ארויסקומען, האט ער דערציילט א מורא'דיגע מעשה וואס איז פארגעקומען מיט אים, ער איז געווען פארן קריג דארט אין ישיבה, און מ'האט זיך געדארפט צושטעלן צום מיליטער,

זיי האבן געגעבן די חלק הארי, ר' בנימין זאב דויטש'ס טאטע, מיט די צווייטע בחור'ס טאטע זיי האבן געגעבן די חלק הארי וואס מען האט געדארפט פארן דאקטאר, און די אלע בחורים האבן געגעבן וויפיל זיי האבן געקענט. למעשה ווען ס'איז צוריק געקומען די פאפירן, די די די צעטלען פון דעם דאקטאר, איז צוריק געקומען נאר אַכט און פֿערציק, צוויי צעטלען האבן געפעלט, וואסערע צוויי? פון ר' בנימין זאב דויטש מיט דעם צווייטן וואס האט געגעבן, די וואס האבן געגעבן די חלק הארי פונקט די צוויי צעטלעך זענען נישט אנגעקומען פארוואס, עפעס א טעות א סיבה, ס'איז נישט. א מורא'דיגע מעשה, האט ער געזאגט היות ס'איז געווען אזוי שפעט, ס'איז געווען א טאג פארן זיך צושטעלן, א טאג פארן זיך צושטעלן איז נישט געווען וואס צו טון, ער האט געמוזט זיך כאפן שנעל די תפילין,

ס'האט אים אויסגעזען די שווארצע טאג אין לעבן, אליין געזעגנט זיך מיט טאטע מאמע א בחור'ל, איי איי איי איי זאגט ער איז אריבער א תקופה, האט אויסגעבראכן די קריג, איי די מלחמה האט אויסגעבראכן, אלע אַכט און פֿערציק בחורים זענען פארברענט געווארן, ער מיט נאך דעם צווייטן בחור, נאר די צוויי בחורים זענען געבליבן דא לעבן, און מעמיד געווען דורות ישרים.

דערציילט באבעווער רב זכרונו לברכה, רבי שלמה'לע באבעווער, אז ביי מלחמה איז ער אנטלאפן קיין לעמבערג, פארוואס? ווייל עס האט געהייסן אז דארטן איז מער פארזיכערט פון די נאצים ימח שמם, אז דארטן איז א גוטע פלאץ. ווי ער איז אנגעקומען קיין לעמבערג, האט ער געזען דעם בראך איז גרויס, מען דארף שנעל פון דא אנטלויפן ווייל זיי זענען שוין אט אט דא, מען דארף פון דא שנעל אנטלויפן, אבער עס איז געווען א גרויסער פראבלעם, מען האט דאך נישט געקענט אנטלויפן, קיין שום מדינה האט דאך נישט געוואלט אננעמען, אבער עס איז ארויסגעקומען, פלוצלינג האט מען געוואר געווארן אז קאסטא ריקא, מען האט געקענט קריגן א פאס אויף פעסער אויף קאסטא ריקא, אבער פאר אסאך געלט, פאר אסאך געלט, כל אשר לו יתן בעד נפשו, געווען דארטן עפעס א עסקן וואס ער האט זיך אפגעגעבן מיט דעם? רבי שלמה'לע באבובער האט אים געגעבן אסאך געלט, ער האט געדארפט זיין גאנצע שטוב ראטעווען, ער מיט די פרוי מיט די קינדער, אלץ האט ער אים אנגעגעבן א גוואלד מיט געלט, פאר געלט האט מען געקענט דארטן קריגן א פאס קיין קאסטא ריקא, תכלית למעשה ער איז געגאנגען דארטן אין אפיס, רבי שלמה'לע נעמען די פעסער, האט מען געזאגט דאס איז דאס האט זיך געענדיגט, עס איז געווען עפעס א סיבה וואס מען האט געענדיגט, און בשום פנים ואופן מען גיבט שוין נישט, וואס איז די טייטש? אז מען גייט דא בלייבן אין לעמבערג, מען גייט דא פארברענט ווערן!

ברענגט דארטן דער תפארת עוזיאל אזוי אויפן פסוק רחוק מישועתי דברי שאגתי אלוקי אקרא יומם ולא תענה, ברענגט ער קודם וואס דער של"ה הקדוש זאגט, דער של"ה הקדוש זאגט ואני תפלתי לך השם עת רצון ענני באמת ישעך, זאגט ער דוד המלך בעט אסאך מאל בעט א מענטש א זאך, וואס ס'זעהט אים אויס א שעה טובה, אבער סוף פון דעם איז ביטער כמו גאל, מר כלענה, בעט דוד המלך ענני ענטפער מיר נאר באמת ישעך, ס'איז באמת א ישועה, אבער טאמער ס'איז נישט קיין ישועה געב מיר עס נישט, אזוי טייטשט דער של"ה הקדוש, ענני ענטפער מיר נאר באמת ישעך, אויב ס'איז טאקע א ישועה פאר מיר, אויב ס'איז באמת א ישועה. איז ממשיך די תפארת עוזיאל אין די טייטש רחוק מישועתי דברי שאגתי אויב דו אייבערשטער זעהסט אז וואס איך שריי איז נישט קיין ישועה פאר מיר, וואס איך וויל, וואס איך בעט איז רחוק מישועתי עס איז נישט גוט פאר מיר, אויב דו זעהסט אז וואס איך שריי איז נישט קיין ישועה פאר מיר איז אלוקי אקרא יומם ולא תענה איז ענטפער מיר נישט איז דעמאלטס ענטפער מיר נישט. רבי שלמה'לע האט דאס געזעהן און האט זיך גלייך בארואיגט. זיך בארואיגט, האט געזען דא עפעס א ענני באמת ישעך. האט ער דערציילט אז נאך אין זעלבן נאכט זענען אריינגעגאנגען די נאציס ימח שמם דארטן, זיי האבן פושט געווען דארטן אויפן אפיס, אויף די גאנצע דינג אויף די אפיסן, זיי האבן ארויסגענומען די רשימה פון די אלע וואס זיי האבן געקריגן די פעסער. זיי האבן אלעמען ארויסגענומען גלייך לשריפה, די אלע וואס האבן געהאט פעסער קיין קאסטא ריקא, האט ער געזען אזוי, עס האט אים פריערט אויסגעזען אז ער האט נישט קיין פאס, דאס איז די ביטערסטע זאך, ער האט נישט קיין פאס, ער גייט דא בלייבן די ביטערסטע, ער האט נישט געקענט אהיימגיין, אבער ער האט געזען אז אלוקי אקרא יומם ולא תענה, פארוואס? ווייל רחוק מישועתי דברי שאגתי, אז עס זעט אויס אמאל א מענטשן זעט אים אויס אז דאס איז גוט, איך האב אויך געזעהן אז דאס אז זיין ישועה איז געווען וואס האט נישט געקריגן דעם פאס, וויין נישט קיין בכיה של חינם בעט די אייבישטער, דאס איז אין אלע עניינים, דער רבש"ע זאגט אין אלע עניינים, אין אלע עניינים ווי זאגט דער רוקח זאגט מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה זאגט דער רוקח מן המיצר קראתי א מענטש שרייט צום מיצר ענני ענטפערט די אייבישטער דו האסט א טעות ס'איז מרחב, דו זעהסט נישט גוט, דו מיינסט אז ס'איז ביטער, דו מיינסט אז מ'האט נישט געפאסט קאסטא ריקא איז ביטער, דו מיינסט אז מ'דארף זיך אויפהייבן אליין אנדערש ווי די אַכט און פֿערציק בחורים און פארן קיין ארץ ישראל דאס איז ביטער, דער רבש"ע זאגט דאס איז מרחב דאס איז נישט ביטער, דאס איז אין אלע עניינים אין אלע מובנים. דער רבש"ע זאגט, איך פיר די וועלט מנעי קולך מבכי, נעם אוועק דעם קול פון דעם בכי, נעם אוועק דעם קול, אלע שדכנים זאגן אזוי, אלע דאקטוירים זאגן אזוי, אבער דער אייבערשטער זאגט אבער איך פיר די וועלט. שטייט אין ספר הטיול, ס'איז א ברודער פון מהר"ל. שרייבט ער דארטן אז אין גאנץ איכה איז נישטא קיין שם אלוקים, אלוקים איז דאך מידת הדין, אין גאנץ איכה איז נאר שם הוויה, פארוואס זאגט ער להודיע כי ברוגז רחם יזכור, כי לא בשטף חמה ישפוט עמו, דו זעסט עס נישט אבער באמת איז דא רחמי אב על הבן.

נאר ווייל וועגן דעם צער, א טאטע דארף קומען צו א קינד עסן, א טאטע דארף גיין עסן ביי א קינד זיבעצן יאר, בשכר דעם צער בלייבט ער לעבן. דו ווייסט נישט קיין חשבונות שמים, אונז ווייסן מיר נישט ביי יעדן צער וואס דאס ראטעוועט. יעדער עגמת נפש וואס ראטעוועט א מענטש גייט אריבער צער, ער ווייסט נישט וואס דאס איז באהאלטן, וואס קאכט זיך דא פאר אים, ער פארשטייט נישט, ער וויינט בכיה אבער ס'איז של חינם זאגט דער רבונו של עולם. דא אין די מגיד משרים שטייט אין אנהייב פרשת וישב דאך ידוע וואס ער האט געהאט דער בית יוסף מרנן ורבנן דער בית יוסף האט געהאט א מלאך וואס האט געלערנט מיט אים שטייט אין אנהייב פרשת וישב ער איז אים געקומען מודיע זיין דיין פרוי גייט האבן א בן זכר זי גייט האבן בנים זכרים ער זאגט אים זי האט נישט געקענט האבן קיין קינדער זי איז נישט קיין בר ילוד ער איז מסביר דארט נאך פארוואס אבער ער האט געקענט נישט האבן קיין קינדער, נו פארוואס גייט זי האבן קינדער? ווייל די ביסט איר האסט חתונה געהאט מיט איר, די ביסט שפעטער געגאנגען האסט גולה געווען אין מקום תורה, האסט איר איבערגעלאזט אליין זי האט געהאט צער, און שפעטער ווען די ביסט צוריק געקומען, בית יוסף איז צוריק געקומען איז ער געווארן קראנק, און זי איז געשטאנען מיט צער און משמש געווען, וועגן דעם צער איז נהפך הטבע און זי גייט האבן בנים זכרים ואתה שלום, אזוי איז ער מסיים. אה רבותי א מענטש גייט צו ער ווייסט נישט וואס דא קאכט זיך, ער ווייסט נישט וואס דא שטייט אן קיינער האט נישט קיין מלאך וואס זאל אים קומען זאגן אין אזא הסתר פנים אוי אבער וואס ס'קאכט זיך פאר דיר אוי וואס ס'קאכט זיך פאר דיר ער איז דארט מסביר די מלאך האט אים געזאגט א כי כל כך זוכה האדם כשיסורים באים עליו בסבר פנים יפות כמו שזוכה בעשיית מצוה דערקען ער דעמאלטס ברעכט ער די טבעים

האט מען אים געפרעגט, ווי אזוי ביסטו אזוי פרייליך? ווי אזוי ביסטו אזוי פרייליך? האט ער זיי געזאגט, אז עס איז דא א ערדציטערניש, א ערדציטערניש מאכט זיך אויף, איז די גאנצע עולם הייבט אן צו לויפן, דא, דארט, וואס לויפסטו? דארטן איז גארנישט פארזיכערט מער ווי דא, דארטן ביסטו מער פארזיכערט פון דא, וואס לויפסטו דארטן? דארטן איז נישט מער פארזיכערט. וואס איז פארזיכערט? איין זאך איז דא פארזיכערט, וואס? אויב דו קענסט זיך געבן א בינד צו מיט א שטריק פון אויבן, וואס זאלסט נישט אנכאפן די ערד, דעמאלטס ביסטו פארזיכערט.

אה, יעצט מ'מוז וויסן צוגעבינדן פון אויבן, די טייטש איז דיין מוח זאל טראכטן פון אויבן, דיין מוח זאל טראכטן פון אויבן, ווי האט מיר געזאגט איינער, א רב וואס איז מלומד, מלומד במכות וסבל, האט ער מיר געזאגט אז אז איידער איידער א מענטש איידער ער עסט עפעס איז ער זיך מעיין וואסערע השגחות עס האט,

זאגט דער רמב ם אויך פארוואס איז דער חייב לברך, זאגט דער רמב ם ווייל דעם וואונטש, און זאגט דו ווייסט נישט וואס דו ווייסט נישט וואס דא טוט זיך, זאגט דער רמב ם איך וועל פארליינען דעם לשון, זאגט ער לפי שיש דברים רבים, ס'איז דא אסאך זאכן שתחילתם טובים, ס'איז גוט, אבער ויהא אחריתם רעה רבה, צום סוף איז די אייבערשטער זאל היטן רעה רבה, על כן זאגט דער רמב ם, אין ראוי לעולם משכיל, דער וואס האט שכל, אין ראוי לעולם משכיל להשתומם כשתבוא עליו רעה גדולה, ווער נישט פארלוירן ווען ס'קומט א רעה גדולה, פארוואס? מפני שאינו יודע סופה, דו ווייסט נישט ביים סוף גייט דא ארויסקומען א גרויסע טובה, ער איז מיט דעם מסביר דערפאר זאל מען זיין בשמחה. וכמו כן זאגט ער אויכעט אסרו להרבות בשמחה ובשחוק, ווען ער האט א רוב טובה זאל ער נישט זיין נישט מרבה זיין בשמחה ושחוק, זאגט דער רמב ם, כי גם שם אינו יודע אם ישאר לנצח, ווייסט ער אויך נישט צו עס וועט בלייבן. אבער דער רמב ם ממשיך א שארפע שורה ואילו, זאגט דער רמב ם,

זאגט ער איז כל כך גלוי ומפורסם בספרים ובדברי הנביאים שאין צריך לדבר עליו, אויף די שארפע עבירה פון יגון ודאגה אויף דעם זיצט מען דא אויף דער ערד בכיה של חינם, דא א לשון אין דרך פיקודיך שרייבט ער כי הצער והדאגה כשאינו במקום מצוה, צער מיט דאגה ווען ס'איז נישט במקום מצוה, הרי זה אביזרייהו דלא תרצח, ווייל ער איז זיך רוצח, ער איז זיך רוצח, רבותי מ'דארף דא אביסל מסדר זיין די מח אין אזא נאכט, מסדר זיין די מח פארוואס זיצט מען דא אויף דער ערד, וואס איז די בחי' של חינם פון ווי קומט דאס, רבותי זייט די פארשטייסט נישט זאגט אייבערשטער די פארשטייסט נישט מיינע הנהגות, ביי רעה דארף ארויסקומען א טובה, מען דערציילט נאך אז די הייליגע דברי חיים איז געווען ביים רבין רבי הערשעלע רימינובער, און ס'איז דעמאלטס אריינגעקומען א מקשה לילד, א מאן פון א מקשה לילד, און ער האט געוויינט, ער האט געזאגט פארן רב, יענער האט געוויינט ביי רבי הערשעלע רימינובער, און האט אים געזאגט אז דאקטוירים זאגן אז אויב ביז א שעה איז נישטא קיין קינד, נישטא קיין מזל טוב, גייט זי פון די וועלט, גייט זי פון די וועלט. רבי הערשעלע רימינובער איז געווארן אזוי שקוע במחשבותיו און האט אים געזאגט, אויב דו העסט מיר געבן צען זהבים, איך דארף אויף דעם צען זהבים. האט ער געזאגט, רבי, צען זהבים? געווען דעמאלטס אסאך געלט? רבי, פון וואו האב איך עס? וואו האב איך צען זהבים? האט ער אים געזאגט, גיי פארקויף די תכשיטים מיט דעם מעבל און זיי מקבץ פון מענטשן און ברענג. ער איז ארויסגעגאנגען פון רבי הערשל רימינובער כואב, פארווייטיגט, פארריסן, דער הייליגער דברי חיים איז ארויסגעגאנגען צו אים, ער האט אים געזאגט, דאגה נישט אינגערמאן, איך וועל דיר בענטשן, דו וועסט האבן א אינגל אן קיין צען זהובים, ס'גייט זיין א מזל טוב. און ביז א שעה איז טאקע געווען א מזל טוב. ביז א שעה איז געווען א מזל טוב. דער דברי חיים האט געזען ווי ער ווערט פארווייטיגט, איז געהאלפן אים אן קיין צען זהובים און האט טאקע געהאט א מזל טוב. איז אריבער זיבן טעג לא עלינו ולא עליכם די יולדת איז אוועק. די יולדת איז אוועק. האט די הייליגע דברי חיים זיך דעמאלטס אנגערופן, וואס האב איך זיך געדארפט אריינמישן אין די רימינובער'ס עניינים? וואס איך האב געזען האט דער רימינובער אויך געזען. ער האט אויך געזען אז ס'גייט דא זיין ביז א שעה א מזל טוב. אבער ער האט דאך ווייטער געזען אז נאך א וואך וועט זי אוועקגיין, האט ער עס געוואלט אויסלייזן מיט עני חשוב כמת, דערפאר האט ער געבעטן די צען זהובים, וואס האב איך זיך געדארפט דארטן אריינמישן. רבותי, היינט האמער נישט נישט קיין הייליגע דברי חיים, נישט קיין הייליגע רב הערשל רימינובער, אונז האמער נישט ווער זאל זען וואס ס'גייט פאר יעצט און וואס ס'גייט פאר שפעטער, אבער דאס איז דער לימוד דער בנין אב, אז מ'גייט אריבער א צער, דו ווייסט נישט וואס מ'לייזט דא אויס פון דעם. יענעם האט אויסגעזעהן ס'האט דאך אויסגעזעהן אזוי עק וועלט מיט דעם די צען זהובים, עק וועלט! די ווייסט נישט וואס וואס וואס די ווייסט נישט וואס וואס און וואס ס'לייזט זיך אויס. ס'איז געווען אין ירושלים רבי נח וויינבערג האט ער געזאגט אז ס'איז געווען עפעס א אלטע אלטע איד וואס איז געווען ביי אים שגור בלשונו שטענדיג אויף יעדע זאך האט ער געזאגט ווער זאגט ס'איז אזוי אפשר פארקערט טאמער ס'איז געווען גאר א גוטע זאך האט ער געזאגט ווער זאגט אז ס'איז גוט אפשר איז דאס שלעכט ווען ס'איז געווען גאר א שלעכטע זאך האט ער געזאגט ווער זאגט ס'איז שלעכט אפשר איז דאס גוט דער דער אלטער האט געהאט א פערד וואס פון דעם האט ער געהאט פרנסה און געמאכט מיט דעם נסיעות געשלעפט מיט דעם זאכן פון דעם האט ער געמאכט פרנסה און דער פערד איז אים אמאל נעלם געווארן אנטלאפן אין וואלד. אנטלאפן אין וואלד. אוי, דער עולם האט געוואוסט ער האט פארלוירן די פרנסה, ווייל די פרנסה איז געווען נאר פונעם פערד. און ארויפגעגאנגען אויבן דער עולם צו אים מחזק זיין, טרייסטן, די פערד איז אים אנטלאפן. האט ער זיי געזאגט גלייך, ווער זאגט ס'איז שלעכט, אפשר איז דאס גוט? ווער זאגט ס'איז שלעכט, אפשר איז דאס גוט? האבן זיי געמיינט ס'איז אים משובש געווארן די קאפ. ער זאגט אזא זאך, זיין פרנסה איז אים געגאנגען, דער פערד איז אנטלאפן, זאגט ער ווער זאגט ס'איז שלעכט, אפשר איז גוט? און למעשה, די פערד איז אנטלאפן אין א וואלד, און האט זיך דארטן געחבר'ט מיט חברים דארטן מיט אנדערע פערד, וואס זיי ארבעטן נישט, שלעפן נישט און לויפן נישט, זיי האבן געהאט געשמאק, אבער ס'איז אריבער אפאר שעה איז ער געווארן הונגעריג, און געווארן הונגעריג, און האט געדארפט עפעס עסן, האט נישט געהאט קיין ברירה, צוריק גיין צו זיין באלעבאס, ער דארף עסן, אבער ער איז נישט צוריק געקומען אליין, ער איז צוריק געקומען מיט די אלע חברים, מיט א פיר פינעף פערד איז ער צוריק געקומען. האבן אלע געזאגט גיב א קוק, ס'איז טאקע ווי אזוי ער האט געזאגט פריער, ווער זאגט ס'איז שלעכט אפשר איז דאס גוט, ס'איז טאקע גוט, ס'איז געקומען נאך פינעף פערד, עס איז אנטלאפן איינער, אבער ס'איז צוריק געקומען נאך פינעף פערד, האבן זיי געזען אז ס'איז טאקע גוט, ער איז געווען גערעכט.

למעשה וואס איז געווען זאגט ער האט ער געהאט א בן זקונים וואס ער האט געריטן אזוי בין הזמנים האט ער גענומען איינע פון די פערד און האט אנגעהויבן צו פארן מיט אים ער האט געריטן אויף אים אינמיטן אינמיטן וועג האט די פערד מחליט געווען איך בין דאך נישט קיין פערד דער פערד איז דאך געקומען פון וואלד ער איז נישט צוגעוואוינט געווען צו שלעפן מענטשן איז האט ער זיך געגעבן א שטעל אויף אויף די פיס אינמיטן וועג און האט אראפגעווארפן דעם בחור פון א גרויסע גובה און האט צעבראכן ביידע פיס ער האט געדארפט ליגן אין שפיטאל און לייגן געוועס, און קוים צוריקגעברענגט און ער איז געלעגן מיט געוועס, מיט די פיס צוגעבינדן מיט געוועס. זענען ארויפגעגאנגען אלע און זיי האבן אים געזאגט, אונז זעמיר ביסט געווען גערעכט, האסט געזאגט ווער זאגט ס'גוט אפשר איז שלעכט, אונז זעמיר ס'איז טאקע ארויסגעקומען א שלעכטע זאך פון די פערד, טאקע ביסט געווען גערעכט, אונז זעמיר ס'איז טאקע שלעכט, האט ער זיי געזאגט ווער זאגט ס'איז שלעכט אפשר איז דאס גוט, פאר יעדע זאך איז דא געפאקער, למעשה איז עס געווען ויהי מקץ שבועיים, גייט אריבער גיין צוויי וואכן זענען אריין געקומען די זעלנערס פון ניקאליי און זיי האבן געכאפט אלע בחורי ישראל אלע אידישע בחורים האבן זיי געכאפט אין מיליטער זיי ארויף גיין מבית לבית אבער דא ביי אים האט מען געזען זיי ארויף גיין צו אים אין הויז האט מען געזען ער ליגט מיט גבס האבן זיי אים איבער געלאזט אין שטוב איז זיי אריבער געגאנגען א וואך האט מען געהערט אז די אלע אידישע בחורים וואס מ'האט גענומען אין מיליטער זענען ארויף אין הימל זענען ארויף אין הימל האבן זיי געזען טאקע אז ער האט געזאגט ווער זאגט ס'איז שלעכט אפשר איז דאס גוט. האט מען געזען אז ס'איז טאקע גוט. דער וואס זאגט אז די דאס זאלסטו וויסן שטענדיג, ווער זאגט ס'איז שלעכט אפשר איז דאס גוט. דער וואס מ'האט פריערט גערעדט דער לשון הרמב"ם, דער לשון הרמב"ם אז ביי קיין שלעכטע זאך זאלסטו קיין אין ראוי לו למשכיל זאגט דער רמב"ם להשתומם כשתבוא עליו רעה גדולה מפני שאינו יודע סופו וכמו כן אסור להרבות בשמחה ובשחוק כי גם שם אינו יודע אם ישאר לנצח. איי איי איי איי איי וויסן די אלד די די די אמונה פון די מענטשן ביי יעדע זאך ווייסט ער אז דער רבונו של עולם פירט אים ביי יעדן ריר ער זאגט אין צור כאלוקינו דרשנט די גמרא אין צייר כאלוקינו ס'איז נישטא קיין צייר ווי דער באשעפער קיין מאלעווער א צייר טא וואס הייסט עס? טא וואס איז א נפקא מינה פון מען כאפט א פיקטשער, א בילד, צו א ציור? ביי א פיקטשער אינטערעסירט מען נאר כאפן א פיקטשער פון די מענטשן, אבער די אלע זייטן ארום און ארום איז אים נישט אינטערעסאנט, די האנטוך וואס ער שלעפט, צו די פאות, צו די בענקל, נישט אינטערעסאנט, אבער ווען מען מאכט א ציור, איז מען משקיע אין יעדע זאך, נישט נאר אין די מענטשן, מען איז משקיע אין די פאות, אין די האנטוך, אין די בענקל, אין יעדע זאך מען איז משקיע, זאגט ער אין צור כאלוקינו, וואס איז עס טייטש? אז זאלסט וויסן ביים אייבערשטן יעדע עגמת נפש, יעדע צער, אלץ איז א חשבון, ס'איז פונקט ווי א צייר, נישט פונקט ווי א בילד, יעדע ריר, ס'איז נישטא דא קיין אגב, נישטא קיין אגב דאגב, יעדע זאך פונקט ווי דער צייר, לייגט אריין אין יעדע זאך איז ער משקיע. אין יעדע קנייטש איז ער משקיע, יא, דער צייר, אין יעדן קנייטש, אינעם בענקל, אינעם האנטוך, אין די פאות, אין די קאפעליטש, ער איז משקיע אין יעדע זאך, אין יעדע זאך, אזוי צו וויסן יעדע צער, יעדע עגמת נפש, אלץ משגיח בהשגחה פרטית. השגחה פרטית! דער רבונו של עולם איז יעצט פארנומען מיט דיר, אין יעדן צער, יעדע ריר, דער לשון אור החיים הקדוש, אין לך שעה ורגע. שאין השם יתברך עושה פעולה עם האדם בין בבחינת גופו בין בבחינת צרכיו, יעדע מינוט טוט מיט דיר דער אייבערשטער, ער טוט מיט מיר יעדע מינוט, ס'איז א ציור. דא שטייט הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. און שפעטער שטייט מונה מספר לכוכבים, א דאקטאר היילט אויס, ער זעט ער דארף די רפואה, ער קוקט נישט אויף די עצבות ארום און ארום, ער קוקט נישט אויף די עצבות ארום און ארום, ער זעט ער דארף די רפואה און דאס גייט ער נאך, זאגט ער ביים אייבערשטן נישט אזוי רופא לשבורי לב איז א דאקטאר וואס מחבש לעצבותם און די אלע עצבות'ן, און מיינסט נאר גרויסע עצבות איר מיינסט קלייניקייטן נישט, זאגט ער מונה מספר לכוכבים, ס'מספר ממספר דמדי דמוני. מודי דמוני! ווי א פאזל, ווי א פאזל, ס'איז דא א לאך, א לאך, ס'איז א קרומע לאך, א שיפע לאך, ווייסט מען אין דעם לאך דארף אריינגיין עפעס, אזוי יעדע לאך מוז דא אריינגיין, ס'איז אלץ מודי דמספר, ממילא נעמט עס אוועק בחי' של חינם. א דארפסמאן איז אריינגעגאנגען אין שטאט, ער האט נישט געוואוסט וואס דאס הייסט א רעד לייט, א רמזור, ער האט נישט געוואוסט וואס דאס הייסט א רמזור, ער שטייט און ער זעט ווי א גרויסע שיירה מיט מאשינען שטייט פאר וואס? אז איינער איז אין אנהייב, זאגט ער אזעלכע איידעלע מענטשן דא אין שטאט, אין דארף אזא זאך וואלט מען אנגעהויבן זיך צו רייסן מיט אים און וואלט אים געשריגן, ריר זיך! און דא אלע זענען שטיל, קיינער שרייט נישט, קיינער גארנישט, אלע זענען שטיל. איידעלע מענטשן, ער הייבט אן צו פארן, אלע פארן אים נאך, איידעלע מענטשן, ביז איינער האט אים מסביר געווען, דא אויבן איז דא א רעד לייט, די פארבן, ס'איז געווען פריערט רויט, יעצט איז גרין, רמזור, ער האט אים מסביר געווען אז ס'איז אלץ פון אויבן, אז דו וועסט פארשטיין גוט גוט עס אריינלייגן אין קאפ אז ס'איז אלץ פון אויבן, וועסטו אויך נישט זיין נישט אין כעס און נישט נערוועז און נישט דערנערווירט, וועסט פארשטיין ס'איז אלץ פון אויבן, דאס איז יא, פארוואס איז מען נישט צוקאכט, פארוואס שרייט מען נישט אויף אים, ווייל מען ווייסט אז ס'איז דא די אויבן, די רמזור דארטן איז רויט. איין זאך, די צווייטע זאך, ער ווייסט אויך אז ס'איז א מעשה פון אפאר מינוט, נאך אפאר מינוט איז שוין גרין, ממילא בארואיגט ער זיך. און א דריטע זאך ווייסט ער, אז טאמער מ'וועט יעצט פארן פון די אנדערע זייט קומען דאך אן מאשינען, און מ'וועט אים נישט פאלגן, וועט דא באלד זיין געהארגעטע און פארוואונדעטע. וועט דא זיין געהארגעטע און פארוואונדעטע. אזוי אויך וויסן, זאלסט וויסן אז ס'איז אלץ פון אויבן, און ס'וועט זיך באלד בייטן די פארב. און זאלסט וויסן אז ס'איז אלץ פון אויבן מיינט עס נאר דיין טובה, עס איז מונע ס'זאל זיין הרוגים און פצועים אוועקצונעמען. דו ווייסט נישט קיין חשבונו של מעלה? מיר געזאגט דער זווילער רבי שליט"א אז ער איז געווען פארן חתונה איז זיין טאטע זיכרונו לברכה האט אים געקויפט א דירה ביי ער געווען א ביי רב שמעון דייטש אין ירושלים געווען א באקאנטע קבלן האט ער האט גענומען פון האט געקויפט ביי אים א דירה אבער עס איז געווען אויפן פאפיר האט געקויפט ביי אים א דירה אויפן פאפיר און געדארפט א דירה אויף נאכן חתונה אריינגיין

ארבע רשיענינע האבן מקבל פנים געווען, מען איז אריין געגאנגען דארטן זאגט ער אין קאך איז נישט געווען קיין פלאץ פאר צוויי מענטשן, אין קאך איז געווען פלאץ נאר פאר איין מענטש, און נאך אסאך דארטן מעלות וואס דארטן איז געווען אין די דירה, איז געווען געפערליך, מען איז ארויס געגאנגען, זיין טאטע האט געזאגט אז מען דארף אהין שיקן די כלה קוקן. איז ער אריינגעלאפן צו זיין זיידן צו ר' מרדכי'לע זווילער, און ער האט אים געשריגן אז מען קען נישט, די כלה דארף דארטן קומען, מען קען נישט שיקן א כלה אין אזא דירה, ער האט אים פארגעשטעלט די דירה קוקט אויס געפערליך, ער האט אים געזאגט משה, משה, מען האט אים גערופן דעמאלטס משה, ער האט אים געזאגט משה, משה, ס'איז גוט, ס'איז גוט, נישט געפערליך, האט ער אים געזאגט, הלוואי, האט ער אים געזאגט, הלוואי, האט ער אים געזאגט אויף אפאר נעמען, ווייל דער און דער און דער

א אמעריקאנער איד האט געדארפט זיין האט געדארפט גאר א גרויסע הלוואה האט ער געדארפט פון באנק, אזא ריזן סכום האט ער געקענט קריגן נאר אין באנק אין דעטרויט, מען האט קובע געווען דארטן א אפוינטמענט דארטן אין דעטרויט מיטן מנהל האלב פינף נאכמיטאג. און דארטן האט ער געוואוסט אז מען איז שטארק שטארק מדייק אין די זמנים, איינער ס'איז נישט מדייק אין זמנים קען מען, ער וועט נישט קריגן קיין שום הלוואה, ער איז נישט מדייק אין די זמנים וועט ער נישט מדייק זיין נאך אין די תשלומים, אין די זמנים פון די תשלומים אויכעט, בקיצור איינער ס'איז נישט מדייק אין די זמנים, מיט ער איז אנגעקומען אין דעטרויט, ער האט געהאלטן פאר מנחה, עס איז געווען פיר אזייגער, ער האט געהאלטן פאר מנחה, האלב פינף האט ער די אפוינטמענט מיטן מנהל פון באנק, פֿיר אַזייגער האָט ער מבֿרר געווען, מע האָט געזאָגט, אַז דאָ איז דאָ אַ מנין פֿיר אַזייגער דאָ אין בית-מדרש, גייט ער אַרײַן דאָרטן, ער האָט געטראָפֿן נאָר דרײַ מענטשן, און דרײַ מענטשן, און ווי עס האָט זיך געשלעפּט, ווי עס איז געוואָרן צוזאַמענגעקראַצט אַ מנין, האָט ער, האָט ער מחליט געווען, אַז גלײַך נאָך חזרת-השץ גייט ער. ס'איז שפּעט, גלײַך נאָך חזרת-השץ. למעשה, דער חזן

צוויי מינוט נאך אים קומט דער מנהל האט ער געזעהן אז ווער איז דאס? דאס איז געווען דער חזן וואס האט יעצט געדאווענט פארן עמוד, און דער חזן האט אים געזאגט, אה, איך האב געזעהן אז דו ביסט א פונקטליכער, איך האב דאך געזעהן ווי דו יאגסט זיך, אבער איך האב אויך געזעהן אז דו ביסט א מענטש, געזעהן אז דו ביסט א מענטש אויכעט, ער האט אים מסדר געווען, געזאגט, א הלוואה וואס דארף נעמען חדשים לאנג, האט ער מסדר געווען אין מינוטן. אין מינוטן. זיי זעען וואס דאס הייסט אפילו ביי השתדלות, מען דארף מאכן השתדלות, אבער די השתדלות מיטן אייבערשטן. מיטן אייבערשטן, מען קלאפט נישט יענעם פאר א קדיש, מען האט מיט א השתדלות מיטן בורא עולם. השתדלות מיטן בורא עולם, וואס דאס הייסט ווען די השתדלות, ווייל אך און וויי ווען ער וועט אנקלאפן פארן קדיש, ער וואלט זיך געיאגט, השתדלות, ער וואלט געלאפן פארן קדיש, פארשטייט איר אליין וואס דער מנהל וואלט געקומען, וויאזוי ער וואלט זיך מתייחס געווען צו אים אויפן הלוואה, ער וואלט אים אנקלאפן פאר א קדיש וואס ער האט אין יארצייט, פאר א קדיש. וויסן אז השתדלות דארף מען, השתדלות, אבער די השתדלות נאר מיטן רבונו של עולם, דאס איז ללמד על הכלל כולו יצא. דו ביסט השתדלות, אבער השתדלות האט נישט מיט דעם, ווען א איד בעט א הילף, צו מיט א קדיש, צו מיטן דאווענען, ווי די די נתיבות שלום, אבער יעקב אבינו האט געשיקט פאר יוסף הצדיק, שליט פון מצרים האט אים געשיקט והורידו לאיש מנחה, מעט צורי און מעט דבש, נו, דו דארפסט פארשטיין ס'האט אים געוואלט שיקן א מתנה, ער האט דאך געמיינט ס'איז שליט פון מצרים, ער האט נישט געוויסט אז ס'איז יוסף הצדיק, פארוואס מעט צורי, פארוואס נישט שיקן א גרויסע מתנה?

האט ער געזאגט דאס איז פונקט ווי א נאגל אין וואנט, מען קלאפט אריין א נאגל אין וואנט, קלאפט מען און מען קלאפט ביז ס'ווערט קרום, ווען ס'ווערט קרום שלעפט מען ארויס גלייך דעם נאגל, מען קלעפט א, זאגט ער די זעלבע זאך ביז קרומע זאכן, אז דא איז א השתדלות וואס ער קלאפט אן יענעם פאר עלינו, צי א צי מבטל א תפילה בציבור וועגן די השתדלות, צי מבטל א שיעור תורה, צי ער רעדט אינמיטן דאווענען, צי ער לויפט צו די נפטרות וועגן השתדלות, דאס איז שוין נישט קיין השתדלות.

וועגן נעמען געלט פון די דייטשן, דער עולם האט דאך געקריגן געלט פון די דייטשן, פון גערמאניע, אבער פאר מוסדות האט זיך גערעדט וועגן גאר גרויסע געלטער, מען האט געוואלט געבן גאר גאר גרויסע געלטער, און ס'איז געווען חילוקי דעות צווישן גדולי הדור צו יא נעמען צו נישט נעמען, ס'איז געווען גדולי הדור וואס האבן געזאגט מען טאר נישט נעמען פון זיי, די רוצחים, די צמאי דם גייסטו נעמען פון זיי געלט? ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געזאגט פונקט פארקערט, נעם ארויס פון זיי וואס מער,

שרייבט ער כי במקום שיש אמונה אין שנאה ואין קנאה, זאגט ער די פגם אין אמונה וואס איז דעמאלטס געווען, דאס איז געווען חמור ביים אייבערשטן מער פון די שלש חמורות, מער פון רבי, די אמונה קצת אביסל, ווען ווען די ארבעט איז נישט די השתדלות, אבער די השתדלות מיט א אמונה, מיט א אמונה דעם השתדלות. דער חורבן בית המקדש איז אז מ'האט פארגעסן אז מ'איז געלעבט מיט א בית המקדש און מ'האט נישט געלעבט מיטן אייבערשטן. דער התבוננות איז דא א לשון אין יסוד האמונה עמוד העבודה ווען ער זאגט דארטן עפעס א דרוש אויף אמונה ובטחון גיבט ער א שרייב אינמיטן צוויי שורות און מסכם דארטן זאגט ער כללא דמילתא דער כלל הדברים זאגט ער מיום בריאת העולם מיום בריאת העולם לא הפסיד אדם אף פרוטה אחת ולא הרוויח פרוטה אחת, דו האסט מיר קיינמאל גארנישט געגעבן און דו האסט מיר קיינמאל גארנישט צוגענומען, דו האסט מיר קיינמאל גארנישט גענומען און דו האסט מיר קיינמאל גארנישט צוגענומען, איי איז אויף וואס איז דא בבא קמא ובבא מציעא ובבא בתרא שולחן ערוך חושן משפט פרשת משפטים? טא ווייל די אמונה איז שוואך, אז די אמונה אז דו האסט אמונה האסטו נישט וואס צו גיין צו דעם דין תורה, ווייל אפילו וועסט גיין צו דעם דין תורה דאס פארדינען אויב ס'איז באשערט ראש השנה זאלסטו עס דערלייגן, עסט עס שפעטער דערלייגן ערגעץ. באיזה סיבה שיהי', און טאמער ס'איז באשערט פונעם הימל זאלסטו עס פארדינען, איז אפילו עסט שאדן האבן ביים דין תורה וועסטו עס שפעטער פארדינען פון א מקום אחר. מיר האט דערציילט ר' שלום בראנדער אז ס'איז געווען איינער אין חוץ לארץ, וואס האט געבארגט געלט פון איינעם, ער האט נישט געהאט קיין געלט צו באצאלן, און דער מלווה איז געווען פשוט כנושה, האט אים אנגעהויבן צו טרייבן, צו צו בעטן, צו מוטשען, צו רייסן פון אים שטיקער, און דער לווה האט זיך נישט געקענט פון אים ארויסדרייען, און איז אנטלאפן צו א אנדערע שטאט, א אנדערע שטאט, איז ער נאכגעלאפן אין יענעם שטאט, און האט ממש נישט געקענט, ביז דער לווה איז אנטלאפן קיין בעלץ, איז אים דער מלווה נאכגעלאפן קיין בעלץ.

האט דער בעלזער רב זכרונו לברכה געזאגט, דו ווייסט אז געלט וואס איז באשערט פאר אידן פון ראש השנה, אפילו ער האט געבארגט און יענער געבט נישט צוריק, אבער די געלט וועט מוזן אנקומען צו דיר ווייל ס'איז באשערט פאר דיר פון ראש השנה. אפילו יענער געבט נישט צוריק, עס דארף אנקומען צו דיר ווייל דו האסט דאך געבארגט ראש השנה, ווייל ס'איז פאר דיר געשריבן פון ראש השנה. האט אים געפרעגט דער מלווה, דער רב זאגט צו? דער רב זאגט צו? האט ער זיך נישט וויסנדיג געמאכט צו די שאלה, דער בעלזער רב האט אים נאכאמאל איבערגע'חזר'ט די זעלבע תשובה. דו ווייסט אז געלט וואס איז באשערט פאר אידן פון ראש השנה, אפילו אז די לווה וועט נישט צוריקגעבן, וועט עס מוזן אנקומען צו אים פון א אנדערע זייט, ווייל ס'איז דאך באשערט פון ראש השנה.

זעהן אויף דעם וואס איז דער טייטש אז געלט וואס איז באשערט אפילו יענער צאלט נישט די געלט וועט מוזן אנקומען צו אים איי ווען די ישועות משה האט חתונה געמאכט די ערשטע אייניקל זיינע און געווען א גרויסע התרגשות ביים עולם געווען גאר א גרויסע התרגשות און האט א אינגערמאן דערציילט ער האט געזען ווי ס'איז געווען די קבלת פנים, גלייך ביים מעמד הקבלת פנים איז געווען א גרויסע עולם, זעט ער ווי אזוי א אינגערמאן האט געכאפט א פלאץ אויבן, אויף א גוטן פלאץ וואס ער קען אלעס זען, האט ער מקנא געווען, גיב א קוק ער קען אלעס זען און איך שטופ זיך דא, איך רייס זיך דא צוזאמען מיט אלעמען, ער זעט אלעס, איך האב מקנא געווען, אבער ער זעט אז די אינגערמאן ער זיצט אויבן ביים קבלת פנים, ער זיצט דארטן צען מינוט, נאך צען מינוט לאזט ער אפ די פלאץ און גייט. ביסט אפגערעדט געהאט אזא פיינעם פלאץ אפגעלאזט צען מינוט און גייט שפעטער געווען מעמד החופה א מורא'דיגע מעמד זעהט ער די זעהט ער ווייטער ווי יענער האט געכאפט עפעס א הויכן פלאץ עפעס א פלאץ וואס מען קען אלעס זעהן און ער שטייט דארטן און ער האט אויך געזעהן ווייטער געזעהן איך שטופ זיך דא איך רייס זיך דא מיט אלעמען און ער שטייט דארטן און האט אזא גוטן פלאץ אזא גוטן פלאץ און איך שטופ זיך דא איך רייס זיך דא מיט אלעמען

אבער נאך אפאר מינוט איז ער נישטא. צומארגנס האט ער מיר געפרעגט, יאנקל, וואס איז מיט דיר? דו האסט געהאט די בעסטע פלאץ, וואו ביסטו נעלם געווארן? וואו ביסטו? האסט געהאט ביי קבלת פנים, בעסטע פלאץ, איז גלייך נעלם געווארן. חופה, די בעסטע פלאץ, אין אפאר מינוט נעלם געווארן. ביי די סעודה, די בעסטע פלאץ, נאך אפאר מינוט נעלם געווארן. האט ער מיר געזאגט, דו פארשטייסט נישט? איך בין געקומען גלייך פרי, איך האב געכאפט א פלאץ אויפן קבלת פנים. צו האבן די בעסטע פלאץ. אבער נאך צען מינוט האב איך אפגעלאזט און בין געלאפן גלייך כאפן א פלאץ ביי די חופה.

ער לויפט דא און לויפט דארט, ער כאפט דא און כאפט דארטן. האסט, האסט געכאפט, אפשר וועסטו האבן מיליאנען, אבער קיין עולם הזה האסטו נישט. ניין מיט די מנוחת הנפש, מען לעבט, אז מען לעבט מיטן אייבערשטן, דא איז די מנוחת הנפש. אה, רבותי, עס שטייט אין שבט מוסר, ער ברענגט א מאמר נורא בזמן חורבן, שטייט אין פסוק, אה, יא נבוכדנצר האט אלעמען ארויסגעשיקט פון ירושלים, החרש והמסגר, אלע גדולי עולם, אלע גדולי התורה, אלץ ארויס פון ירושלים, אלע! אלע ארויס פון ירושלים, די גמרא דרשנט, די אדירי התורה, אלץ איז ארויס פון ירושלים, גאונים וצדיקים, לא נשאר ווער איז געבליבן אין ירושלים? זולת דלת עם הארץ. ווער איז דאס? דלת עם הארץ זאגט דער שבט מוסר, דאס איז נאר די מיטגעמאכטע מענטשן,
איי די מיטגעמאכטע מענטשן, די וואס האבן מיטגעמאכט, זאגט דער שבט מוסר בוא וראה, מעלת הדלים, הדלים השפלים, די וואס האבן מיטגעמאכט זאכן, כיון דשכינה עמהם, ווייל די שכינה איז מיט זיי, דערפאר לא ניתן רשות לאויב לשלוט בהם, די גדולי עולם אלע האט מען ארויסגענומען פון ירושלים, אבער די וואס האבן מיטגעמאכט האט מען נישט געהאט קיין רשות ארויסצונעמען והשאיר אותם בארץ, פארוואס? זאגט ער א לשון נורא, כי לא רצה הקדוש ברוך הוא לעזבם מאצלו, די וואס האט מיטגעמאכט האט דער רבונו של עולם נישט געלאזט זיי זאלן ארויסגיין, אלע גדולי עולם אלע ארויס, אבער די וואס האבן מיטגעמאכט נישט, פארוואס? איי כדי שלא יצאו מאצלו. כי מרכבה שלו הם, ווייל דער וואס מאכט מיט ער איז א מרכבה פון די שכינה הקדושה, איי כי מרכבה שלו הם, דאס איז מרכבה פון די שכינה הקדושה, מהשם יצא הדבר זאגט דער שבט מוסר לשום בליבו, בליבו פון נבוכדנצר, להניחם, זיי איבערלאזן ירושלים, כדי שלא יצא מאצלו כי מרכבה שלו הם זענען מרכבה פון שכינה הקדושה, וויסן היינט תשפ ג וואס כלל ישראל גייען אריבער מבית ומחוץ, וויסן אז דער דור איז א דור וואס איז מרכבה לשכינה הקדושה, יעדער איינער מיט זיין פעקעלע מיט זיינע מוטשערייען. אוי דאס מרכבה פון שכינה הקדושה און די קאצקער רבי זאגט שטייט אין פסוק וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור פארוואס שטייט קודם יעקב פארוואס גייט נישט על הסדר אברהם יצחק ויעקב פארוואס גייט נישט על הסדר אה, יא זאגט דער קאצקער רבי, ווייל דעם געליטענעם לייגט מען אויפן פראנט. א געליטענער לייגט מען אויפן פראנט, ווען מ'פארקויפט לייגט מען ביי די פענסטער אינדרויסן זאכן אויפן פראנט, זאגט ער דער געליטענער דאס איז ביים אייבערשטן די פראנט דאס איז די בימה, דער דור אונזער דור דאס איז די דורו של משיח דאס איז די די דור דאס איז די בימה וואס מיט דעם גייט מען מקבל זיין פני משיח, דער געליטענער לייגט מען אויפן פראנט, שטייט אין פסיקתא פרק ל ו פסיקתא רבתי,

זיך דער דור מיט די נסיונות, מיט אזעלכע שוועריקייטן, זאגט ער האיך אתם משטינים על הדור ההוא שהוא חמוד ונאה ואני שמח בו ואני חפץ בו ואני אתמך בו ואני רוצה בו. אוי, ווער קען מתאר זיין די גרויסע נחת רוח וואס מ'מאכט דעם אייבערשטן היינט? אוי, די מהרל זאגט, די גמרא זאגט, אין בבא מציעא ל' אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו על דיניהם על דין תורה. נורא נוראות, פארוואס איז חרוב ירושלים וועגן דין תורה? איז מסביר די מהרל, פארשטייט נישט, ס'איז דאך געווען נאך חטאים. שווערסטע עבירות, עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. זאגט די מהרל, יא יא יא, ס'איז געווען שווערע עבירות, אבער טאמער וואלטסטו זיך געפירט לפנים משורת הדין, וואלט מען זיך מיט אונז אויך געפירט לפנים משורת הדין, וואלט נישט געווען דער חורבן, אבער אז דער מענטש גייט דין תורה, זאגט די אייבערשטער איך האב אויך מיט דיר א דין תורה. פארשטייסט? ביסט אים מוותר בין איך דיר אויך מוותר זאגט די מהרל אה איר וויסן אביסעלע ווען מען זיצט אויף חורבן ירושלים וויסן וואס די גורם איז ווי די שרשים וואס מען דארף מתקן זיין לפנים משורת הדין דערציילט רבי מנחם ברייער דער טאטע פון באיאנער רבין שליט א און דערציילט אז ביים שטעפענעשטער וואס איז געווען ידוע א גרויסע בעל מופת געקומען א איד, האט נישט געהאט קיין קינדער לאנגע יארן, האט כסדר זיך מזכיר געווען ביים שטעפענעשטער, און ער איז נישט געהאלפן געווארן. איי אמאל נאך לאנגע יארן קומט ער אריין צום שטעפענעשטער, און האט געוויינט אויף א משפט וואס איז געקומען צו גיין צו אים, די שלטונות האבן זיך גענומען צו אים, וועגן די מס הכנסה די טעקס, האט מען זיך גענומען צו אים, און האט געווארט אויף א שווערן משפט, ער קען קריגן געפערליכע שווערע עונשים. און האט געוויינט פארן שטעפענעשטער, דארף א גרויסע ישועה, ער קען ווערן פלוצלינג א שווערע יורד, האט די שטעפענעשטער אים געענטפערט, דו גייסט געהאלפן ווערן מיט א בן זכר, גייסט געהאלפן ווערן מיט א בן זכר, אדער ביי די משפט וועסטו נישט פארדינען, וועסטו פארלירן, אדער וועסטו, פארקערט, ביי די משפט וועסטו מצליח זיין, אבער דעמאלטס וועסטו קיין בן זכר נישט האבן. האט דער איד געענטפערט פאר און געזאגט פאר שטעפענעשטער ער דארף אפאר מינוט טראכטן. ער איז אריינגעגאנגען נאכדעם צו שטעפענעשטער און האט אים געזאגט רבי, ער וויל די משפט מצליח זיין, ער מוותר אויפן בן זכר. ששש. שטעפענעשטער האט זיך געוואונדערט. מוותר אויפן בן זכר? ווער איז מוותר אויף א בן זכר? כ'מיין וועגן די כל אשר לו וואלט ער געגעבן פאר בן זכר. האט אים געענטפערט רבי, די געלטער, די געלטער וואס דא אין דעם משפט, די געלטער איז פקדונות פון יתומים מיט פון אלמנות. איך קען זיי נישט מצער זיין. ס'דאך אלמנות, איך וויל זיי נישט מצער זיין, בין איך מוותר אויפן בן זכר. דער שטעפענעשטער איז געווארן אזוי איבערראשט, די מענטש איז מוותר אויף א בן זכר, ער מוותר אויף א בן זכר, די עיקר מצליח זיין ביינעם משפט, האט דער שטעפענעשטער אים געווינטשן ער זאל מצליח זיין, און ער האט אים געזאגט קום צוריק דא נאכן משפט, ער איז געגאנגען דארטן צום משפט, און מ'דארף דאך נישט זאגן, אוודאי האט ער שטארק מצליח געווען, ער האט שטארק מצליח געווען, ער האט זיך ארויסגעדרייט ממש מיט א קליינעקייט וואס ער האט געדארפט צאלן, ער האט געזאגט רבי עס האט מצליח געווען שטארק, האט די שטעפענעשטער אים געזאגט יעצט נעם די געלטער, געב צוריק די פקדונות פאר די אלמנות, געב צוריק די פקדונות פאר די אלמנות, די רעשטע וואס עס בלייבט צוטייל אויף צדקה, אין דער יאר גייסטו האבן א בן זכר. האט אים דעמאלטס די שטעפענעשטער געזאגט איך וועל דיר יעצט מגלה זיין מכבשונו של עולם, אז ס'איז דא אמאל א מענטש דארף א ישועה, און דא אמאל ס'גיבט זיך א מאך אויף א עת רצון פאר מענטשן וואס יעצט קענסטו האסטו צו געהאלפן ווערן, און אז ס'גייט אריבער דער עת רצון פארלירסטו. ס'דא אמאל וואס דער עת רצון איז איינמאל אין לעבן, וואס אז ס'גייט אוועק דער עת רצון האסטו פארלוירן. ווען דו ביסט דא אריינגעקומען זיך מזכיר זיין אויפן משפט, האב איך געזען אז יעצט איז ביי דיר א עת רצון פאר בן זכר, און דאס איז איינמאל, איך האב געזען אז דאס דו מוזט עס יעצט אריינכאפן, דו קענסט דאך פארלירן.

איינמאל אין לעבן, אבער ווען דו האסט מוותר, אזוי דער שטעפנשטער האט געזען, אז ס'איז איינמאל אין לעבן א בן זכר, אבער ווען דו האסט מוותר געווען אויפן בן זכר וועגן געלטער פון אלמנות, טייטש האסט זיך געפירט למעלה מדרך הטבע, האט זיך פאר דיר געעפנט למעלה מדרך הטבע. רבותי, די עת רצון וואס דער שטעפנשטער האט געזען, דאס האבן מיר נישט קיין השגות, אונז זעען מיר נישט וואס ער האט געזען. אבער די סוף כל סוף הדברים דארפן אונז גוט וויסן אז ווען א מענטש פירט זיך למעלה מדרך הטבע בכל ענין שהיא, מיט די מויל מיט די אויגן מיט וואס ס'איז נאר נישט, מאכט ער אויף א נייע עת רצון אין הימל. איי דאס גוט וויסן ללמד על הכלל כולו יצא. ס'האט דא געשיקט איינער א פאקס, די בעלת המעשה, די שמות משפחות מפורסמות, א אידענע אריינגעגאנגען ה' אלול תשפ"ב, ה' אלול תשפ"ב, א פרוי אריינגעגאנגען אין ירושלים אין א גרויסע געשעפט, א גרויסע געשעפט איז דא דארט, אסאך לקוחות, און זי האט געקויפט עפעס, נאכן זי האט געקויפט עפעס, האט זי געזאגט פארן. און זי האט שוין באצאלט אויכעט, האט זי שפעטער געזאגט פארן מוכר אז זי וויל עס איבערבייטן, זי וויל עס איבערבייטן אויף זיך, האט דער מוכר געזאגט מען קען שוין נישט, איר האט שוין געצאלט, האט זי געפריווט צו שטיין אויף אירע זכויות און זאגן איך בין נאך דא אין געשעפט קען איך נאך יא בייטן, און דא יעצט האט דער מוכר זיך צוקאכט אויף איר און אנגעהויבן צו שרייען, גנב'טע, גיי ארויס פון דא, ס'איז דא דא בילדער מען קען דאס זען, ס'איז דא מצלמות, א קעמערע, מען זעט דא, גנב'טע גיי ארויס פון דא, קולות, די אלע לקוחות, דער גאנצער עולם איז געשטאנען און געקוקט, און זי האט זיך צעוויינט, זי האט זיך צעוויינט, ארויסגעגאנגען פון דארטן בבושת פנים, איי בבושת פנים ארויסגעגאנגען מיט אזא צער וכלימה. אויפן וועג האט זי זיך דערמאנט זי האט א שוועסטער קינד וואס האט לאנגע יארן נישט קיין קינדער, האט זי געשריגן אינמיטן וועג רבונו של עולם, האט זי געזאגט רבונו דעלמא, איך בין דא מיר איז יעצט זייער שווער אים צו מוחל זיין, אזא בושה וואס ער האט מיר געמאכט, איך מאך יעצט א זאך למעלה מדרך הטבע איך בין אים מוחל בלב שלם, דו ווייסט דאך בורא עולם אז למעלה מדרך הטבע בעט זי וועגן דעם זכות דער שוועסטער קינד זאל געהאלפן ווערן, זי איז אהיים געקומען,

אה, זיי האבן זיך פארשריבן גלייך ווען זי איז אהיימגעקומען פון געשעפט האט די גאנצע משפחה זיך פארשריבן ה' אלול, זיי זאלן געדענקען די בושות וואס זי האט געהאט, זיי האבן געוואוסט אז זי מאכט יעצט א הקרבה, א שטארקן קרבן מקריב צום אייבערשטן, ה' אלול, און אזוי אזוי קוקט עס אויס רבותי. איי וואס דאס הייסט ביי א בושה, ווען א מענטש גייט אריבער א בושה וואס ער קען דא פארדינען, וואס פאר א ישועות. ער קען פארדינען. מאידך גיסא איז געווען דא אין א חשוב'ע ישיבה צוויי בחורים האבן זיך צעאמפערט, איינער האט געשאסן אויפן צווייטן, געשריגן, אנגעשריגן דעם צווייטן, און דער צווייטער איז נישט געבליבן שטיל, דער צווייטער האט אים צוריק געשאסן, אבער נישט סתם, צוריק געשאסן מיטן גאנצן כח. האט זיי די מגיד שיעור געזאגט אז עס איז געווען אמאל צוויי אידן ראובן און שמעון,

ווארפט אים צוריק די דזשארע, ווען מען גיסט אים צוריק אויך די צוויי טויזנט דאלער, קריגסטו צוריק, גיסט אים צוריק די גאנצע שפע. ווען א מענטש קריגט א בושה, דאך מיליארדן לא ישוו בה, מיליארדן לא ישוו בה, ווי הויעך, וואס ער קען פארדינען פון יתן למכהו לחי ישבע בחרפה, ווי דער הייליגער רמ"ק זאגט, די שווערסטע גזירות גייט אראפ פון אים, ווען ער קריגט א בושה, די גרעסטע ישועות. וואס האסטו געקריגן מיט צוויי טויזנט דאלער? האסט געענדיגט א גלאז דזשארע, אבער טאמער מען גיסט אים צוריק א גלאז דזשארע, דו שרייסט אים צוריק, האסטו אים צוריק געגעבן די צוויי טויזנט דאלער אויך, עטס ווילן צוריק געבן די גאנצע שפע וואס האסט אים צוריק געגעבן. זיי זיך מתבונן אין אזא נאכט. א בליל זה יבכיון בני איז זיך מתבונן זיין פארוואס מען וויינט וועגן שנאת חינם, זאלסט דיך מתבונן זיין אביסל וואס מיינט דאס אהבת חינם מיט וואס קויפט מען אפ דעם טאטן, וואס האט דער טאטע ליב און וואס האט דער טאטע פיינט, אז וועגן שנאת חינם איז ער געווארן אזא אזא אזא אזא בראך. דערציילט דא הרב דונר די רב פון דברי שיר אז ס'איז געווען עפעס א בית מדרש איז נישט ביי אים אין בית מדרש געווען ליל ראש השנה איינער האט געקויפט פלעצער פאר זיך מיט די קינדער מיט זיך מיט די קינדער אין א גרויס בית מדרש און ער קומט אריין אין בית מדרש און ער זעהט ביי די פלאץ פון איינע פון די קינדער שטייט עפעס א עלטערער א עלטערער שטייט דארט יעדער איינער וואס וואלט געטון, וואלט צוגעהערט און געזאגט אנטשולדיגט איך האב עס געקויפט, אנטשולדיגט. אבער ער זאגט ער האט מורא געהאט פון געראטשקעס זאלן נישט זיין קיין קריגערייען, געציטערט פון קריגערייען, האט ער געבעטן דעם קינד ער זאל שטיין דארטן ביי די מעברים אין די זייטן ביי די מעברים, די עיקר זאל נישט זיין קיין קריגערייען,

און קיינער איז נישט געווען דארטן אויפן פלאץ, יענער איז געווען דרויסן מיט די קינדער געבליבן ביי די מעברים, פלוצלינג איז אראפגעפאלן פון אויבן פון דאך א ווענטילאטאר, אלטע ווענטילאטארס פון די בתי מדרשים, ס'דאך אלטע שווערע ווענט, האט געגעבן א פליג דארטן, ס'האט צובראכן דעם סטענדער מיטן בענקל צושאסן, אז דער אייבערשטער זאל שומר און מציל זיין ווען די קינד שטייט דארטן, ניידער זאל דער אייבערשטער שומר און מציל זיין, וואס פארא ניסים, רבותי, ס'דאך נישטא וואס צו רעדן אז די קינד איז געווען גערעכט, ער האט זיך געקויפט דעם פלאץ, ער האט געקויפט דעם פלאץ. ביסט געווען גערעכט! אבער מיטן גערעכטקייט וואלסטו ארויפגעהויבן דעם הימל, ער וואלט ארויפגעהויבן דעם הימל, ס'איז דא אזא זאך, מ'קויפט אפ דעם גרויסן טאטן מיט א ותרנות, ווי האט ער געפלעגט זאגן, ס'איז א ווארט שטייט שוין פון רבי עקיבא אייגער'ס קינד רבי שלמה זלמן אויערבאך פלעגט עס איבערזאגן, חד גדיא חד גדיא דזבין אבא בתרי זוזי, גדיא דאס איז דער ציגעלע דער אידעלע, שה פזורה ישראל, דער ציגעלע דער אידעלע דזבין אבא. מ'קען אפקויפן דעם גרויסן טאטן בתרי זוזי מיט צוויי ריקן, מען ריקט די אויג צו מען ריקט די מויל, מען פארמאכט די מויל מען פארמאכט די אויג, האסטו געקויפט דעם גרויסן טאטן, קויפסט אים אפ. די קינד האט געדארפט זיין אויבן, ער איז געשטאנען ביי די ווייב ארום איז ער געבליבן אונטן, ער איז געווען גערעכט, אבער מיטן גערעכטקייט האט עס געקענט זיין אויבן, טאקע וועגן דעם ותרנות. איי דזבין אבא בתרי זוזי, ס'איז דא אזא זאך. דער רבונו של עולם גיט אן הזדמנות פאר מענטשן ער זאל זיך ראטעווען. עס האט מיר דערציילט א אינגערמאן, א סלאנימער אינגערמאן, עס איז געווען צוויי וואכן נאך שמחת תורה, ער איז אריינגעקומען דא אין אש קודש, ער האט מיר געזאגט אז ער איז געפארן קיין סלאנים אין ירושלים שמחת תורה, האט ער זיך געדינגען א דירה דארט, ער האט געדינגען א דירה, האט ער מיר געזאגט וויפיל בעטן, וויפיל צימערן, האט ער מיר געזאגט קלאר וואס ער דארף, ווייל ער איז זייער א מסודר'דיגער און א ריינער, מסודר'דיג און א ריינער האט געדארפט צו זיין ריין און מסודר'דיג, קלאר וויפיל בעטן וויפיל צימער. ער זאגט ער קומט אן קיין ירושלים לשמחת תורה, ער איז אנגעקומען אפאר שעה פארן זמן, און ער זעט קיין שום ווארט וואס ער האט אפגערעדט מיט אים איז נישט געווען מקויים, די מספר בעטן איז נישט גענוג, די צימער איז נישט גענוג, ווער רעדט נאך די שמוץ, די גאנצע שטוב איז געווען פארשמוציגט, איז נישט געווען קיין פלאץ צו לייגן די עסן, קיין פלאטע איז נישט געווען, ער האט אנגעהויבן צו זוכן, מען האט אנגעהויבן. צו זוכן א אנדערע דירה, ס'איז נישט געגאנגען, האט מיר געזאגט ווען ס'וואלט געווען צייט צוריק געפארן קיין בני ברק, וואלט איך צוריק געפארן קיין בני ברק, נאר ס'איז נישט געווען שייך שוין, איך ווייס וואס צו טון דא, איך האב בקיצור האט געהאט עגמת נפש און דארטן לרוב, מיטן עסן דארט נאך במשך יום טוב, בקיצור האט ער מיר געזאגט, ער האט מחליט געווען, מוצאי יום טוב, אבי ס'ווערט מוצאי יום טוב, הייבט ער אויף א טעלעפאן צו דעם משכיר, און ער וועט אים אנשרייען למה רמיתני. און ער וועט אים זאגן קלאר בשפה ברורה ולא נעימה אז ער צאלט אים נישט קיין פיאסטער, דער זאל אים נאך צאלן פאר אזא עגמת נפש? איז געשטאנען לעבן אים זיין טאכטער, זיין טאכטער גאר גאר גאר א עלטערע מיידל, גאר גאר גאר א עלטערע מיידל, און זי האט אים געזאגט טאטע מאך עס פאר מיר אנא ממך, האבן מיר דאך יעצט א הזדמנות פון א מעבר על מידותיו, אפשר מאכסטו עס פאר מיר, איך דארף דאך א ישועה. האט ער מיר געזאגט, ער האט גענומען די געלט, ער איז ארויפגעגאנגען צום משכיר האט אים עס געגעבן, ער זאגט איך האב געביסן די צינג מיינע, איך האב נישט גערעדט קיין ווארט, ער איז געווען ביי מיר צוויי וואכן נאך שמחת תורה, האט מיר געזאגט פאר פיר טעג האב איך צובראכן א טעלער מיט די טאכטער. איך פארשטיי ביסט א זשע בן אבא ווי טרייסט דו זיך זיך מתבונן זיין אזא נאכט אז אויב די חורבן איז געווארן וועגן א שנאת חינם וויפיל די אייבערשטער האט מידה טובה מרובה וויל זיך א מתנה אז דער רבונו של עולם צאלט פאר די ותרנות איי וואס איז א ותרנות וואס דער רבונו של עולם צאלט פאר ותרנות יעדע קלייניקייט מיט וואס מען קען אנקויפן דעם בורא כל עולמים געווען א אינגערמאן ער הייסט ר' יעקב ישראל זינגער פון בארא פארק

ס'איז אים געפאלן די ציקער. די ציקער איז אים געפאלן. מען האט אנגעהויבן צו זוכן זוכן ציקער אין קאווע שטיבל, ס'איז נישטא. ווער האט ציקער? ווער האלט ביי זיך ציקער? ווער האלט די. און איך האב זיך דערמאנט זאגט אים די גבאי איך האב דא טשאקאלאד. האב איך אים געגעבן א קוועטש אריין אין מויל, אריינגעפליקט אין מויל. ער זאגט ס'איז געקומען שפעטער הצלה דארטן, האט די הצלה געזאגט דריי מינוט נאכדעם וואלט אים געווען דערנאך. אז די מצב פון זיין ציקער איז געווען אז ווען עס איז פארשפעטיגט מיט דרײַ מינוט איז געווען דען וואלט געווען דערנאך דער רבי יעקב זאגט ווען ער האט עס דערציילט האט מען געוואלט מסביר זיין א השגחה פרטית ער זאגט שטענדיג גייט ער ארום מיט דאללערס פונקט דעמאלטס איז ער געווען אן קיין דאללערס און פונקט אויף אזא זאך די גבאי זאל אים זאגן לייג אריין טשאקאלאד אין פושקע ווער זאגט אזא זאך ער האט אים געזאגט לייג אריין די טשאקאלאד און און און פונקט אזא זאך אז די גבאי האט עס נאכנישט געגעסן די גבאי האט עס נאכנישט געגעסן אלץ פארוואס השגחה פרטית איז דער אייבישטער האט צוגעגרייט א רפואה ווייל ער האט אים צוגעגרייט א רפואה איך וואלט זאגן די השגחה פרטית האבן מיר געשמועסט און געזאגט א אוודאי איז טאקע השגחה פרטית אבער איך מיין אז דא ליגט דא נאך א מורא'דיגע לימוד ס'דרייט זיך ארום א מענטש ער זאגט איך בין בשפל המדריגה וואס קען איך שוין גיבן פארן אייבישטן וואס קען איך שוין גיבן פארן אייבישטן גיב א קוק מיט א קליין טשאקאלאד וועסטו אים געבן

אוי, מיט וואס ס'איז נאר נישט, דו קענסט ווייסט נישט וואס דו קענסט דאס ראטעווען, צו ס'איז א גדר אין יראת שמים, די יערות דבש האט אין דרוש ט"ז, זאגט די יערות דבש א מורא'דיגע לשון, ער זאגט אזוי, באמת נראה, לולא חסד השם אין לקבל תפילתם.

ווייס ווען? וזה הוא כאשר יעשו גדרים גדולים לעם, ווען די איד מאכט א גדר, און די רבוש"ע ברעכט בריחי ברזל גדע, וואס הייסט אז א מענטש איז מקבל אויף זיך א קבלה, בריחי ברזל גדע זאגט די יערות דבש, דאס איז מיט טשאקאלאד, דאס איז מיט יעדן זאך, יעדע קבלה קטנה, גיסט אים א קליין טשאקאלאד.

דא אין בני ברק, געדענקט די עולם, ס'איז געווען א מעשה וואס א גרויסע עולם האט עס געזעהן דעמאלטס. געווען דא אין פארק הירקון, איז דארטן געווען א אינגערמאן, ער איז געווען מיט זיינע קינדער, ער איז א מענטש פון הצלה, א מענטש פון הצלה, און דער דער אינגערמאן האט געהאט ביי זיך א קבלה אז די נטילת ידיים פארן דאווענען, פארן דאווענען נטילת ידיים איז געווען ביי אים א קבלה ביזן סוף, ער איז געווען א מענטש פון הצלה,

איי רבותי וואס הייסט דאס א קבלה, ער האט געראטעוועט יענעמס לעבן, ליידער אלע אלע שוטים זענען צוללן דא במים רבים אדירים, אונז אלע דארף מען ישועות, און אונז מיר האבן א קבלה, אונז ווייסט מען נישט וויפיל אונז מיר ראטעווען אונזער לעבן מיט דעם, אה יעדער איינער מיט זיין שויט אין מים רבים, געוואלד געשריגן.

איי איז מסביר דאס דער ווילנער גאון א ווארט, ער זאגט אזוי, אבער ווי זאגט יענער עס איז נישט שנאת חינם, עס איז בחינם, דו ווייסט וואס ער האט מיר געמאכט? דו ווייסט ער האט מיר באגנבעט אפאר מיליאן דאלער? עס איז בחינם, דו ווייסט ער האט ארויס געצויגן א באלקאן און מיר פארשטעלט די זון? עס איז בחינם, דו ווייסט וואס ער האט מיר פארשעמט? זאגט דער ווילנער גאון, די רבונו של עולם זאגט עס איז בחינם, ווייסט פארוואס? ווייל די צער, די עגמת נפש האב איך שוין געשריבן ראש השנה. דאס וואלט געמוזט ביי דיר זיין, די מיליאנען וואלט פון דיר געפלויגן, דו האסט געמוזט, דו האסט עס געמוזט פארלירן ווען נישט אים אויך. די, די, די וואס האט דיר פארשעמט די גאנצע צער, יעדע צער וואס איז באשערט פון ראש השנה, די שנאה וואס דו האסט צו אים, דאס איז פאר בחינם, ווייל ס'איז נישט ער.

מ'דארף וויסן דעם שורש וואס דא טוט זיך פון וואו ס'קומט, און אפיקורסות ווייסט מען מיט די אמונה ווען נעמט מען זיך, דא זאגט ער במקום שיש אמונה אין קנאה ואין שנאה, דו האסט נישט וואס וואס האסטו צו אים א שנאה? געווען דער גרויסער גדול רבי גרשון אדלשטיין זכרונו לברכה, ס'איז יעצט אוועק. איז ער האט געוואוינט, נאכן חתונה האט ער געוואוינט א תקופה שכירות אין תל אביב. א דירה פון א צימער, וויאזוי מ'וואוינט נאכן חתונה, א דירה פון א צימער. פארשטייט זיך אבער א דירה פון א צימער, א יחידה פון א צימער פון פאר אכציג יאר צוריק איז נישט געווען פונקט ווי היינט. ער איז געקומען נאכן חתונה, ער קומט אהיים דארטן אין די דירה'לע. ער האט געוואלט א מינוט אריינגיין אין הכנה שטיבל אין בית כסא.

האט אים דער מנהל בארואיגט און האט אים געזאגט, זיי רואיג, ס'איז בסדר גמור, וועסט דא קענען קומען דו מיט איר, זיי דא רואיג, דו וועסט דא קומען. אזוי א תקופה וואס ער איז געווען אין תל אביב, די משפחה זאגט אז ווען ער האט געמאכט א שמחה שפעטער ר' גרשון, צו ס'איז א בר מצוה צו א חתונה, ברית, וואס ער האט געמאכט, איז ווער געווען דער אורח הכבוד?

דאך ידוע, ער איז געווען, ידוע ער איז געווען א גרויסע בעל צדקה משיירי כנסת הגדולה, די גבאי האט דערציילט אז א מעשה וואס ער האט געהאט מיט אים דאס איז, ער זאגט ער האט אים געשיקט יעדן ראש חודש האט ער געדארפט אריבערפירן א קאנווערט מיט געלט צו איינעם

ווען ס'איז נתגלה געווארן, דעמאלטס האט טאשער רבי אים מסביר געווען, ער איז אמאל געווען אין א ווייטע פלאץ, א ווייטע מדינה, און ער האט נישט, ער האט געוואלט גיין אין מקווה, ער האט נישט געהאט קיין מקווה, איז ער געגאנגען אין טייך, דארטן אין טייך איז קיינער נישט געווען, נאר דער, דער וואס האט געקריגן די קאנווערט יעדן ראש חודש.

דער וואס האט געלייגט דעם ברעט די גאנצע צייט און נישט געלאזט אטעמען, דאס איז נישט ער, ס'איז דער אייבערשטער, ווען נישט ער מאכט עס א צווייטער, דער צער איז געשריבן געווארן אין הימל, אבער די לעצטע מינוט איז ער דער וואס האט אראפגענומען דעם ברעט, בין איך אים שולדיג הכרת הטוב, וועגן דעם האט ער געשיקט יעדן ראש חודש א קאנווערט. איי רבותי וואס הייסט אזא פאלגין אין די בירא, געוואלד געוואלד, אך די געוואלדיגע יסוד וואס ער זאגט אז שנאת חינם איז די יסוד, גלייבן אז ס'איז נישט ער, ס'איז די באשעפער. אוי דארף מען אין דעם גוט מאכן סדר יעצט. אה הי זאגט די הייליגע חתם סופר זאגט אז ס'שטייט אין פרשת משפטים וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרוף, וואס שטייט דארטן? רק שבתו יתן ורפא ירפא, מ'לערנט דאך ארויס פון דעם מ'דארף באצאלן שבת וריפוי, חזל דרש'ענען אויך איז ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות, זאגט די הייליגע חתם סופר, וואס שטייט וכי יריבון אנשים? וואס פעלט אויס די ווערטער, מענטשן האבן זיך געקריגט, און אז מען קריגט זיך נישט, נפקא מינה, וואס איז די, וואלט געדארפט שטיין וכי יכה איש את רעהו באבן או באגרוף שבתו יתן ורפא ירפא, פארוואס דארף די תורה שרייבן יריבון אנשים, וואס איז דא מוסיף די ווערטער יריבון אנשים, מענטשן האבן זיך געקריגט? זאגט דער הייליגער חתם סופר א מאמר נורא, ווייל היות עס שטייט דאך ביים סוף ורפא ירפא שניתנה רשות לרופא לרפאות, זאגט ער יריבון אנשים ווען מענטשן קריגן זיך דעמאלטס דארף מען צוקומען צו א דאקטאר, אבער אז מען קריגט זיך נישט וועסטו נישט דארפן צום דאקטאר צוקומען, זאגט ער דאס איז די טייטש, ווייל שלום שלום לרחוק ולקרוב, און דעמאלטס איז אמר השם ורפאתיו, זאגט די אייבערשטער בין איך דער דאקטאר. נאר וכי יריבון אנשים און מ'קריגט זיך נעבעך וועגן דעם ורפא ירפא ניתנה רשות לרופא לרפות. איי נורא נוראות, דאס דארף מען גוט מתבונן זיין, דאס איז די גרעסטע דאקטאר, ותרנות דאס איז די גרעסטע דאקטאר, שטייט פון בוטשאטשער, זאגט אבי עד שר שלום, זאגט מען דאך יעדן שבת אבי עד שר שלום, זאגט ער אבי עד שר, צו די אייבישטער זאל זיך פירן צו דיר ווי א טאטע, צו ווי א שר, א טאטע איז ברחמים און א שר איז במשפט, דו ווייסט וואס איז דער חילוק אבי עד שר שלום דאס איז שלום קובע זיין אז דו ביסט בשלום וועט ער זיין ווי א טאטע, אבי עד שר צו דער רבונו של עולם זאל זיך פירן ווי א טאטע צו א שר דאס איז שלום קובע. געווען א מעשה נורא ביים איש אלוקים קדוש אין ירושלים ר' שלמקע זווילער, ס'איז געווען באותו הזמן אין ירושלים א איד האט געהייסן ר' יעקב, דער רבי יעקב איז געווען א הויכער איד, א פשוטע איד, וואס האט קוים עפעס, אויסער קרבן מנחה סידור האט ער גארנישט געקענט. נאר ווען מען האט זיך געבאמבעט מיטן מאל עפעס אזוי, און צו דעם צו א הויך פיש זיער, און צו דעם צו איז ער געווען קרעציג פון קאפ ביז פיס, וואס דערפאר האט מען אים נישט אריינגעלאזט אין קיין מקווה אין ירושלים. שלומקע זוויהלער איז ידוע. ער איז געווען זייער פארנומען מיט די מלחמה, מיט דעם קריג,

אה, איז דער רבי שלומקע זוויהלער האט זיך דעמאלטס אנגערופן. דעם רבי יענקל האט מען נישט אריינגעלאזט אין קיין מקוה ווייל ער איז געווען קרעציג. מענטשן האבן זיך דערווייטערט. האט ער געזאגט ווען מען זאל אריינלאזן רבי יענקל אין א מקוה אין ירושלים וואלט די מלחמה אין אייראפע אנדערש אויסגעקוקט. ס'איז א גזירה געווען. ס'איז געווען א גזירה.

שטייט אין הייליגן חתם סופר א מאמר נורא ער זאגט עס אין א דרשה פון ז' אב מה נשתנה גלות מצרים מגלותינו לירושלים גלות מצרים איז געווען מיט רחמים שטייט אין פסוק די נביא זאגט הושע אמשכם בעבותות אהבה ואט אליו אוכיל וואס איז טייטש אמשכם בעבותות אהבה הייסט אז יעקב אבינו איז אראפגעגאנגען בכבוד, ראוי היה יעקב לירד בשלשלאות של ברזל, אבער איז אראפגעגאנגען בכבוד, און שפעטער איז געווען בפה רך אויכעט, ואט אליו אוכיל, זאגט רש"י, הטיתי לו כח להכיל עול היסורים, ס'האט זיך געפירט אלץ מיט רחמים אין גלות מצרים, זאגט ער ואילו גלותינו מארצינו, זאגט ער בפעם אחת בלי רחמנות, השיב אחור ימינו, און זאגט חתם סופר כמו צר נחשב לנו חלילה וחס. פארוואס זאגט ער א מאמר נורא מיט איבער גלות מצרים איז געווען וועגן בין אדם למקום, אדער וועגן די חטא אדם הראשון וועגן חטא עץ הדעת, איין דעה, אדער וועגן במה אדע כי אירשנה וואס איז געווען ביי ברית בין המצרים ווען מ'האט געזאגט במה אדע כי אירשנה אברהם אבינו, אדער וועגן דעם אדער וועגן דעם וואס איז וועגן בין אדם למקום, זאגט ער בין אדם למקום. אויף דעם גייט ברחמים רבים, אזוי זאגט לכן באו ברחמים רבים, ווייל ס'איז געווען בין אדם למקום, מה שאין כן זאגט ער חורבן בית המקדש, זאגט ער וואס איז געווען וועגן בין אדם לחבירו, ער איז מוכיח אז אפילו ביי בית ראשון איז אויך געווען פראבלעמען בין אדם לחבירו, ער זאגט דארטן אויך ס'שטייט כל אח עקוב יעקב וכל רע רכיל יהלך, אז עס איז געווען, זאגט ער על כן, ווייל ס'איז בין אדם לחבירו זאגט ער על כן, בא בטרוניא ואין מרחם, והאיש אלוקים. אזוי שטייט דאך אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו, ס'איז רחם, איז דאך דאס געווען נפקא מינה, וויסן אין א ביסל אזעלכע אידישע צרות, און ווי מ'האט געשמועסט דער חתם סופר זאגט די מקור אין דער דער טאג אין די אידישע צרות, ווי אזוי שטעלט מען דאס אפ, געוואלד, געשריגן, הערט איר דא וואס די הייליגע חתם סופר זאגט? אוי! אין א פוסק דא אין בני ברק זיך ראש בית דין פון די דיני תורות איך זאג עקסטרא דיני תורות זיי פארשטיין מיט דין תורה ער האט געהייסן רבי ניסים קרליץ דערציילט א גבאי געגאנגען מיט אים אין די גאס איז צוגעגאנגען צו רבי ניסים א שכן זיינע און האט אים געזאגט די שכן זיינע האט אים געזאגט דו קען דו ביסט מיר שולדיג זעקס הונדערט שקל פרעגט אים רבי ניסים וואס איז האט אים געזאגט מען האט ביי דיר אין שטוב געקאלעכט און דער קאלעכער האט אריינגעלייגט די שיריים פון די קאלעכן און אריינגעווארפן און דאס איז אריינגעגאנגען אין צינור, אין פייפ, און דאס האט געמאכט א סתימה, עס האט פארשטאפט מיין פייפ, מיין צינור, עס האט נישט פארשטאפט מיין, איך האב געדארפט רופן א אינסטאלאטאר, און ער האט גענומען אויף דעם זעקס הונדערט שקל, קומסטו מיר זעקס הונדערט שקל! גיבסטו מיר זעקס הונדערט שקל. רבי ניסים האט ארויסגענומען גלייך זעקס הונדערט שקל און האט אים געגעבן. שפעטער געגאנגען ווייטער מיטן גבאי האט ער אים געזאגט איך האב דריי סיבות פארוואס איך קום אים נישט די געלט, איך דארף אים עס נישט געבן. די ערשטע סיבה ווייל שיריים פון קאלעך מאכט נישט קיין סתימה, פארשטאפט נישט קיין צינור. די צווייטע סיבה, קום וועסטו זען, מיין צינור שטייט דא און זיין צינור שטייט דארטן אין צוויי עקן, ולא קרב זה אל זה. און די דריטע סיבה, ווייל כ'האב נישט געקאלעכט, כ'האב בכלל נישט, האט ער אים געפרעגט, רבי פארוואס האסטו אים געגעבן זעקס הונדערט שקל? און פארוואס האסטו אים געגעבן זעקס הונדערט שקל? האט ער אים געזאגט, רבי ניסים ס'לוינט זיך מיר נאך זעקס הונדערט שקל זיך זיך צו האלטן גוט מיט שכנים, זיך צו נישט צו קריגן מיט שכנים, רבותי אביסעלע מיט ותרנות, אביסעלע ותרנות לוינט זיך נאך, אפצוהאלטן אזויפיל אידישע צרות, אביסעלע ותרנות, ער האט מוותר געווען זעקס הונדערט שקל, מ'רעדט דאך נישט אויף געלט צו אויף דאס, זיי האלט זיך ווי זאגט די בית עגול אינו מטמא בנגעים אזוי די הלכה די משנה א טומאת נגעים איז נאר א דארף זיין פיר קאנטיג פיר קאנטיג מרובע ווייל עס דארף זיין בקירות הבית בכל אופן א בית עגול איז נישט מטמא בנגעים זאגט דיר איינער וואס איז א רונדעכיגער מוותר ביי אים איז נישט דא קיין טומאת נגעים נאר ביי א פיר קאנטיגער א מרובע מקפיד אויף יעדע זאך נאר מקפיד ער האט מיר געמאכט אזוי מאך איך אים אזוי פיר קאנטיג ביי אים איז דא טומאת נגעים א רונדעכיגער מוותר זעקס הונדערט שקל געזען נאך זעקס הונדערט שקל גייט דארט ווייטער מוותר משלו, דארט נישטא קיין טומאת נגעים דארטן, די די צער די די די אייבישטער זאל אפהיטן, אוי געוואלד געשריגן, ס'איז מבית ומחוץ שטייט אין חיד"א א מאמר נורא, דער חיד"א זאגט אויפן פסוק אין איכה בתולותיה נוגות והיא מר לה, בתולותיה נוגות והיא מר לה, ער בויט עס אויף א זוהר הקדוש.

ווי שטייט אין ספר תולדות יצחק ס'איז געווען א פעטער פונעם מרנא ורבנא דער בית יוסף שרייבט ער דארטן אויפן פסוק שטייט אין פסוק ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם ביי בריאת חווה ווען חווה איז באשאפן געווארן שטייט ויפל השם אלוקים תרדמה איז די רמז לאדם פארוואס איז בריאת חווה געווען מיט א מיט א תרדמה רמז לאדם

צו ס'איז מבית ומחוץ, צו זיין השראת השכינה מיט באטרונוס, מבחוץ, מיט די אהבת חינם. א רעבעצן אין ירושלים, א חשוב'ע רעבעצן, וואס זי האט, זי האט געהאט א מאן א גרויסע תלמיד חכם, וואס אפאר יאר נאכן חתונה האט ער געהאט א שווערע עקסידענט און זייט דעמאלטס איז ער געלעגן נעבעך פאראליזשירט די גאנצע קערפער, זי איז געווען פארנומען מיט אים פופציג יאר, ער איז אוועק יענע יאר.

רבותי דאס דארף מען וויסן אבער איין תורת וואס דער פונקט ווי עס איז נישט דא מער א באליבטערע זאך פארן טאטן דארף מען דא לערנען פשט וואס די גמרא זאגט וועגן שנאת חינם וואס איז ליידער נישטא קיין מער א זאך וואס די אייבערשטער האט פיינט פון דעם אזוי טייטשט דער יערות דבש און מסביר אז די גמרא זאגט ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קצם אחרונים שלא נתגלה עוונם לא נתגלה קצם ס'הייסט בית ראשון

אחרונים שלא נתגלה עוונם מ'האט נאכנישט איינגעזעהן ווי די אייבערשטער האט פיינט שנאת חינם, מ'האט עס נאכנישט איינגעזעהן, מ'האט נאכנישט תשובה געטוהן, ועדיין מרקד, און וועגן דעם לא נתגלה קצם. אה, געוואלד געוואלד געוואלד רבותי די זעלביגע זאך. אין דעם עשה טוב אין דעם ענין, א שארפע מאמר איז דא פון מרנא ורבנא דער בית יוסף דער מחבר, ער זאגט, ער שרייבט עס אין דרשת מהרי ק, דרשת פון בית יוסף, שטייט דארטן אזוי, אין תורה הקדושה שטייט, לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, טאר זיך נישט משדך זיין עד עולם, פארוואס? על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, פרעגט דער בית יוסף, וואס איז געווען די פראבלעם? ס'איז געווען לחם, ס'איז געווען מן. ס'איז געווען מים, ס'איז געווען א באר. וואס איז די פראבלעם? ביז היינט טאר מען נישט געשידוכט אים ווייל בלחם ובמים, ביז היינט וואס איז? ס'איז געווען מן און ס'איז געווען באר. איי זאגט די בית יוסף, יא דא שטייט א אנדערע ווארט, שטייט על דבר. זאגט די בית יוסף די ווארט דבר מיינט א ווארט, מ'האט נישט געוואלט, מ'האט נישט געזאגט קיין גוט ווארט. זיי האבן נישט געקענט פארגינען א גוט ווארט מ'גייט דא אריבער אזא אפגעמוטשעטע פאלק.

אוי די גוט ווארט די גוט ווארט אזא קמצן לא יבא בקהל השם עד עולם. געווען פאר אפאר וואכן צוריק אין בית שמש מיר געזאגט א אינגערמאן ער הייסט ר' שלמה בנימין אין בית שמש אה האט ער מיר געזאגט א מעשה נורא די שיעור אין בית שמש מאכט יעדן יאר חודש אלול מאכן זיי א שבת אין מירון אין די לעצטע יאר אלול תשפ ב איז פאר שבת איז געקומען צו מיר א אינגערמאן און האט ארויס גענומען צוויי פאפירן צוויי בלעטער וואס מ'האט שפעטער שבת באוויזן לעיני כל העדה פארשטייט זיך אן די נעמען די אינגערמאן האט ארויס גענומען צוויי בלעטער איין בלאט שטייט אה... מ'האט אנגעטראפן נישט ביי אים ביי איינעם פון בני הבית האט מען געטראפן אויפן לבלב האט מען געטראפן דארטן זייער נישט קיין גוטע זאכן, אויפן לבלב, די אינגערמאן איז געווען אויסער זיך, האט מען דערציילט, די אינגערמאן האט מקבל געווען אויף זיך א קבלה, וואס? אז פערציג טעג גייט ער זאגן א גוט ווארט פאר איינעם, און ער האט געזאגט, ער האט זיך, ער האט זיך מקבל געווען אז פערציג טעג ער וועט זוכן איינער וואס קיינער זאגט אים נישט קיין גוט ווארט, ער וועט אים זאגן דעם גוט ווארט, אזוי האט ער מקבל געווען, ער זוכט איינעם וואס ער זאל זוכן זיך א

ס'איז געווען דארטן אין מירון, דאס האט ער באוויזן פאר שבת מירון. מ'איז געווען דארטן אין מירון, און באוויזן דעם גאנצן עולם, רבותי, דא איז דא צוויי בלעטער, דא דער אינגערמאן וואס ער איז מיט אונז, דער אינגערמאן מיט אונז, פארשטייט זיך קיינער האט נישט געוואוסט ווער דער אינגערמאן איז, און דער אינגערמאן מיט אונז, און גיט א קוק, ס'איז ריין אינגאנצן, דא איז דער בלעטל, וואס שטייט דארטן דער אייבערשטער זאל אפהיטן אויפן לבלב, לא עלינו, און דא שטייט למעשה ס'איז ריין, ס'איז געווען אינצווישן פערציג טעג, זאגט מיר דער ר' שלמה בנימין, איך בין דארטן אויך געווען, איך בין דעמאלטס אין מירון אויכעט, דער ר' שלמה בנימין האט די פריעריגע קינד זיינע איז זיבעצן יאר אלט, ער האט גע'חלש'ט נאך א קינד, ער האט גע'חלש'ט נאך א קינד, וואס האב איך נישט געמאכט, זאגט ער, איך ווארט זיבעצן יאר אויף נאך א קינד, איך האב דאס געהערט, האט ער מקבל געווען דעם קבלה, יעדן טאג זאגן א גוט ווארט פאר איינעם, רבותי ניין חדשים נאכדעם, ניין חדשים נאכדעם אנהייב תמוז איז געווען א גרויסע קידושא רבה אין בית שמש, אין א גרויסע זאל, א חתונה זאל, ווי הייסט ער בנימין, רב שלמה, דארט איז געווען א, ער זאגט דאס איז געווען, דאך איינער האט מקבל געווען זאגן יעדן טאג א גוט ווארט, וויסן מיט וואס מען קויפט אפ דעם גרויסן בורא עולם, די זאב אין אבא געטרייע זיסע שאקל אביסל דיין מויל עפעס א גוט ווארט יענעם זאגן א גוט ווארט יענעם זאגן אזוי שטייט אין זוהר הקדוש אז פארוואס איז געווען די צוויי ציפורים איין ציפור וועגן לשון הרע אבער די צווייטע ציפור פארוואס איז וועגן א גוט ווארט וואס דו האסט געקענט יענעם זאגן האסט נישט געזאגט אה יא די בית המקדש איז חרוב געווארן פון שנאת חינם לאמיר עס בויען מיט אהבת חינם

איי די פסוק וואס מען וויינט אויף דער ערד עיני עוללה לנפשי ווייל מען פארפאטשקעט די אויגן, וועגן דעם איז כל בנות עירי געקומען אלע צרות, דא א ספר מחזה עיניים זאגט ער דארטן אז פארוואס ווען ס'טוט א מענטש עפעס וויי וויינט ער מיט די אויגן, וואלט געפאסט טוט דיר וויי די הענט זאל די הענט וויינען, טוט דיר וויי די אויער זאל די אויער וויינען, פארוואס יעדע זאך וויינסטו מיט די אויגן, זאגט ער ווייסטו פארוואס ווייל אלע צרות קומט נאר וועגן די אויגן. און דאס איז די טייטש פלגי מים ירדו עיני, על לא שמרו, שטייט נישט על לא שמרתי, על לא שמרו ווייל די אויגן האבן נישט געהיטן די תורה. איי איי איי איי איי איי, דער חפץ חיים זאגט עיני עוללה לנפשי, מכל בנות עירי זאגט דער חפץ חיים, עיני עוללה לנפשי וואס די עין מאכט א חורבן אין נפש, מכל בנות עירי מאכט נישט קיין שום אבר אין גוף קיין חורבן אין נפש, אלע איברים אין גוף קאן נישט אויך מאכן קיין חורבן אין נפש וואס די אויגן מאכן, אוי געוואלד געשריגן רבותי, לאמיר זיך דעם אייגענעם בית המקדש, די שני כרובים שטייט דאך איז די צוויי אויגעלעך. אוי אוי אוי מ'זיצט אויפן חורבן בית המקדש נורא אלקים ממקדשיך פון דארטן איז דאך געקומען די יראת שמים למען תלמד ליראה איז דאך געקומען פונעם בית המקדש זאגט נאך אין רוסלאנד מ'האט דאך איבעראל אזוי, מ'האט דאך געוויסט א קאזאק, איז געווען עפעס א פחד פון א קאזאק, האט מען דאך געציטערט, קאזאקן, מ'האט געציטערט פון קאזאקן, איז געווען דארט א מלחמה וואס מ'האט געכאפט א קאזאק, איז דער מצליח געווען צוויי מדינות, איינער האט געכאפט פון דעם צווייטן, אריינגעכאפט א קאזאק, קאזאק איז דאך געווען אזא זאך וואס מ'האט געציטערט נאר צו קוקן אפילו אויף אים, איי נאך וואס זיי האבן געכאפט דעם קאזאק, האט דער מפקד גערופן די אלע זעלנער, זאלן אלע קומען, האט געוואלט עפעס באווייזן, און ער באווייזט פאר אלעמען, איר זעט דא איז דער קאזאק, ער האט אויסגעזען א פחד, הויעך און ברייט און דיק, הויעך און ברייט און דיק, ס'איז א פחד צו קוקן אויף אים, האט ער באוויזן דער מפקד האט אים אראפ גענומען די ערשטע זאך די קוטשמע פון קאפ. שפעטער האט ער אראפגענומען פון אים די שטיוול, די שטיוול האט געהאט אזא הויכע פאדעשפע, וואס וועגן דעם איז ער געווען הויעך, וועגן דעם איז ער, האט אים אויסגעטון די שטיוול, איז ער געווארן נידעריג, קליין ווי א מעקעלע, שפעטער האט אים אנגעהויבן אויסצוטון די רעקלעך, איינס נאכן צווייטן איז ער געווארן מאגער, האט מען געזען ס'איז א קליין מאגערע מעקעלע, נאר האט אויסגעזען הויעך, ווייל ער האט הויכע שטיוול, מען האט אנגעטון צוואנציג רעקלעך אויף זיך.

זרע אברהם אוהבי, מ'האט א מושג, ער איז געווען אין אור כשדים! ער איז געווען אין פייער! ער האט גענומען א מעסער אויף זיין זון! אבער דאס שטייט נישט אין תורה, אין תורה שטייט נישט אור כשדים, וואס שטייט אין תורה? כי עתה ידעתי כי ירא אלקים, דאס איז די שבח איז א ירא אלקים! להבדיל במיליון הבדלות, עמלק! דער צורר היהודים שטייט נישט בן בליעל, שטייט נישט גארנישט, וואס שטייט ולא ירא אלוקים? זעהט מען וואס די אייבערשטער האט ליב און וואס די אייבערשטער האט פיינט, ביי אברהם אבינו שטייט כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, וועגן דעם איז געקומען אלע ברכות כי ברך אברכך וכו'. ועמלק פארוואס מחה תמחה ווייל ולא ירא אלקים אלוקיהם של אלו שונא זימה איי געוואלד געוואלד געוואלד דער ספר דרכי התשובה פון א תלמיד רמ ע מפאנו שרייבט ער דארטן א סומא זאגט די גמרא חשוב כמת

מ'רעדט וועגן לעבן פראגע, וואס דו פארדינסט לעבן. אבן עזרא שטייט אויף א פסוק אין תהילים, אין תהילים אין קי ט שטייט העבר עיני מראות שוא, בדרכך חייני, זאגט דער אבן עזרא די לשון, העבר עיני מראות שוא בדרכך חייני זאגט דער אבן עזרא כי חיי האדם יאריכו אם לא ילך אחר ראות עיניו ער פארדינט לעבן כי חיי האדם יאריכו אם לא ילך אחר ראות עיניו ער פארדינט דאס לעבן איי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו ווער רעדט וועגן פרנסה רבותי פרנסה שטייט א פסוק אין ישעיה למד ג, פסוק עוצם עיניו מראות ברע הוא מרומים ישכון, זאגט ווייטער די פסוק לחמו ניתן מימיו נאמנים, זאגט רש י הקדוש כהאי לישנא קדישא, דער עוצם עיניו מראות ברע לחמו ניתן, זאגט רש י לחמו ניתן לא יהא מבקש לחם, כי מן השמים יספיקו לו מזון. לא יהא מבקש לחם מ'וועט נישט דארפן זוכן קיין גמחן קיין הלוואות קיין מתנות ווייל כי מן השמים יספיקו לו מזון. ווייטער זאגט די הייליגע רשי מימיו נאמנים מקור מימיו לא יכזב. כלומר זרעו יגדל קינדער, וכל צרכיו יסופקו, לשון רש י, אלעס וועסטו קריגן, היט נאר מיינע אויגעלעך זאגט די אייבערשטער, איי פרנסה, רבותי איינער זאגט לצורך פרנסה, מ'רעדט דא א רש י לצורך פרנסה פארמאכן דיינע אויגן, לצורך פרנסה לא יהא מבקש לחם, כי מן השמים יספיקו לו מזון, לצורך פרנסה מוזטו נישט אהין פאר קיין פרנסה, די אייגענע ביינער די אויגן, ס'נישט נאר פרנסה, ס'איז חתונה מאכן קינדער, וכל צרכיו יסופקו. זאגט רש י. יונגערמאן פון שיעור אין בית שמש הרב רבי יוחנן טייטלבוים. ער איז געווען ער איז געווען צוריק פון ארגענטינע האט ער באוויזן פאר די עולם האט באוויזן אפילו פיקטשערס בילדער פאר דעם פארן עולם פון דעם ער איז געווען דארטן אין ארגענטינע איז ער געווען דארטן אין גן החיות

האט ער געזאגט, האט געפרעגט דארטן אין דעם עולם, וואס טוט זיך דא, ווי אזוי, א לייב, א לייב, א לייב האט דאך פיל עסן, האט דא פיל מענטשן, ער וויל קען אלעס עסן, ער עסט נאר געקאכטע פלייש דארטן, אדער מילך וואס מען גיבט אים דארטן, ער האט דאך דא וואס ער וויל קען ער עסן, ער קען דאך דעם, ווי אזוי, וואס איז פשט, מען גיבט אים צו עסן, מען האט נישט מורא, ער קען דאך אויפעסן וואס ער וויל, ער האט דאך קען עסן מענטשן וואס ער וויל. מען האט אים געזאגט, דא דער לייב פון ווען ער ווערט געבוירן, איז מען אים מגדל דא מיט די הינט, מיט כלבים, ממילא ווייסט ער נישט זיינע כוחות. ער ווייסט נישט זיינע כוחות וואס ער קען. ער ווייסט נישט ער קען אויפעסן דא מענטשן. ממילא לייגט ער ארויס אזוי די צינג און מען גיבט אים צו עסן. ער ווייסט נישט זיינע כוחות. האט ער געזאגט איך האב געזען א לייב וואס ער ווייסט נישט אז ער איז א לייב. פארוואס ווייסט ער נישט אז ער איז א לייב ער איז דאך געוואקסן אין זיינע כלבים רבותי דאס שטייט אין תורה הקדושה כרע שכב כארי דער רבוש"ע זאגט האסט א כוחות פון א לייב מיין קינד וועגן די אויגן דו האסט כוחות פון א לייב רעד זיך נישט איין איידער נאר האסט עס אין די שטיבל פון דעם קאזאק קענסטו זען ווי דו קענסט אים דו ביסט צוגעוואוינט האסט זיך צוגעוואוינט צו די כלבים וועגן דעם פארגעסטו וואסערע כוחות פון א לייב דו האסט זאגט די תורה כרע שכב כארי ביסט יא א לייב איז וויסן דיינע כוחות געוואקסן מיט די כלבים אדער נארערין און נארערין אוי וויי וויי וויי איי תנא דבי אליהו עס האט געפרעגט אמאל ר' חיים וואלאזשינער דעם ווילנער גאון תנא דבי אליהו שטייט אין הקדמה שבחו פונעם אייבערשטן מקצת שבחו און מי ימלל ווער קען נאך השגות

האט דער ווילנער גאון אים געענטפערט, אה, חזל זאגן אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבד, יראת השם היא אוצרו, איי איי איי איי, דאס איז בית גנזיו פונעם אייבערשטן, דאס איז יראת שמים, שמירת עיניים, איז דאך כביכול, כביכול, ביי יראת שמים איז די אייבערשטער כביכול נצרך צו די מענטשן, איך דארף עס האבן, איך וויל אין מיין אוצר, הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים, הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים, דו אייבערשטער, געב מיר, געב מיר, זאגט ער, וואס טייטש, עשיר השמח בחלקו, אז אפילו עס דרייט זיך ארום א אינגערמאן וואס ער איז נישט קיין אזא ירא שמים, אבער יעצט היט ער די אויגן, ער האט עפעס מקבל געווען, איז די אייבערשטער שמח בחלקו, ווייל דאס דארף ער האבן כביכול פון אונז, און כביכול אויף דעם נצרך צו אונז, איז ער בית גנזיו, אזוי האט אים ווילנער גאון געענטפערט, דאס איז בית גנזיו פון דעם אייבערשטן, ער איז עשיר השמח בחלקו, איי איי איי איי איי, אפילו איינער וואס איז א פראסטער, אבער ער האט עפעס מקבל געווען, עפעס א טשאקאלאד אוועק געגעבן, עפעס א הערה, עפעס א גדר, עפעס א גדר. אה, עפעס א גדר'ל, א גדר'ל, האט ער געהערט דעם לשון פון יערות דבש, הקדוש ברוך הוא ישבר בריחי ברזל יגדע, והיא כאשר יעשה גדרים וסייגים גדולים להם, אז א מענטש מאכט גדרים און סייגים זאגט יערות דבש, ברעכט דער אייבערשטער אויבן בריחי ברזל יגדע, און אזוי איז ער מקבל זיין תפילה.

איי רבותי, תשפ"ג, מאנה להנחם כי איננו, מען זעהט נישט דעם בחור נישטא, ער איז נישט, ער איז דא אבער ער איז נישט דא, וואו איז דיין יראת שמים איננו, איז דיין יראת שמים איז נישטא, מאנה להנחם כי איננו, קושיא תרביס רבא זיך בעז ה שלא דא.

פונעם נסיון פונעם דור זיינען א גדר אין יראת שמים. ווי האט געזאגט די אמרי אמת, מען זאגט ביי נחם זאגט מען, ואני אהיה לה נאום השם, חומת אש סביב. פרעגט ער, די נאום השם, וואס האסטו אריינגעלייגט אינמיטן? וואלט דאך געדארפט זיין אדער ביים אנהייב אדער ביים סוף. מ'דארף זאגן ואני אהיה לה חומת אש סביב נאום השם. וואס איז דאס ואני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב? וואס איז אריינגעלייגט דער נאום נאום השם אינמיטן? זאגט דער זאגט דער אמרי אמת דארף א איד וויסן אז נאום השם וואס גאט זאגט דאס איז א חומת אש, א גדר איז א חומת אש, ס'איז נישט שייך אריבער צו גיין צו דעם גדר, דער גדר פון נאום השם דארף זיין חומת אש. דער נאום השם דאס דארף זיין חומת אש, געוואלד געשריגן. אה אלע האבן דאס, אלע האבן דאס, און אלע עסן עפעס און דו האסט דאס נישט ליב, עסט עס, דו עסט עס נישט, האסט נישט ליב, נו דו פארשטייסט נישט זעט זיך די חורבנות וואס דאס מאכט, לא עלינו ולא עליכם. אוי דער חפץ חיים זאגט פורץ גדר ישכנו נחש זאגט ער פארוואס שטייט ישכנו נחש פארוואס שטייט נישט ישכנו אריה פארוואס נישט ישכנו א זאגט די חפץ חיים אז א לייב גיט א בייס איז גאנצע גאסן פיל מיט מיט הצלה פיל מיט הצלה און פיל מיט הצלה א גראטשקע א לייב האט געביסן א שלאנג גיט א קוש אינעם קליינעם פינגער אין די פיס דער מענטש גייט ווייטער נאך א קילאמעטער כלא היה ס'איז גארנישט געשען. נאך א קילאמעטער גיט ער א פאל צאם און שטארבט אויפן פלאץ. פארוואס? ווייל די גיפט, די ארס נחש, האט אים אנגעפילט פון קאפ ביז פיס. זאגט דער חפץ חיים, אזוי איז א פורץ גדר. א פורץ גדר מ'פילט גארנישט, ס'איז נישט פונקט ווי א לייב, נישט פונקט ווי ישכנו אריה. ער זאגט איך בין די זעלבע זאך, נאר פלוצלינג ישכנו נחש געשטארבן, ס'איז נישט קיין טעם אין תורה, נישט קיין טעם אין תפילה, איין גדר פורץ געווען, די נפש איז אראפ, דער בחור איז נישטא, ישכנו נחש. נעם השם נאך זיין חוהמ אז ער איז דעם אייגענעם בית המקדש אכט אינגאנצן. איי אין יסוד יוסף שטייט אין פרק סג, ער זאגט אשרי למי שעושה סייגים וגדרים, ווער ס'מאכט סייגים און גדרים, זאגט ער ביי נאך יציאת נשמה פון א אידישע נשמה, ווען א נשמה גייט ארויס דארף אים די מלאכי חבלה דארף רחמים פון זיי, יא, זאגט ער איז די גדרים און סייגים זאגט ער זיי ווערן מלאכים, מלאכי רחמים היטן אויף אים פון די מלאכי חבלה, זיי זענען שומרים. אוי לוינט זיך צו משקיע זיין אין אזא גדר און אין אזא מלאך, איר פארשטייט אז ער זאל נישט האבן פון וועם קיינער מורא האבן, נאך יציאת נשמה, נו, די גדרים וואס זאגן מען זאגט כי הסייגים והגדרים הם נעשים מלאכים מגינים ללוות נשמת האדם בצאתו מעולם הזה לאחר פטירתו שלא יזיקהו הסטרא אחרא, קיינער זאל נישט קענען דארטן גארנישט טון, א גדר

ער קריגט זיך מיט די יצר לקיים איזה גדר וסייג ער וויל זאגט ער נחת רוח גדול עושה זה האדם לבורא יתברך ווען ער מאכט דעם גדר מאכט ער א גרויסע נחת רוח כביכול פארן הקדוש ברוך הוא יותר מכל הקרבנות שבעולם און שפעטער זאגט ער ופתח השם יתברך פתחים וחלונות של מאמינים אז זאל אים זאל אים העלפן זאל זיך שוואכער ווערן די יצר הרע דארט נאכאמאל וועגן דעם גדר ווייל ער האט געמאכט א גדר פרק סמך ג' מורא'דיגע לשונות, אוי אוי אוי אוי, אוי געוואלד געשריגן, געוואלד געשריגן. טומאתה בשוליה, זאגט מען דא אין איכה, וואס הייסט טומאתה בשוליה? די געזאגט אז איינער אריינגעגאנגען און געזען א שיינער טלית, יענער האט א שיינער טלית, האט ער מקנא געווען, ער וויל אויך אזא טלית. איז ער, האט ער אים געפרעגט ווי האסטו עס געקויפט? האט ער אים געזאגט דארטן אין יענעם געשעפט. ער איז אריינגעגאנגען און פרעגט אים, איך וויל אויך אזא טלית. האט ער אים געגעבן. זאגט ער, אבער איך דארף משופרא דשופרא, איך וועל דיר צאלן גוט. בסדר, האט ער אים געגעבן, דאס איז משופרא דשופרא, ער האט אים גוט באצאלט אויף דעם. האט ער אים געזאגט, אבער גיי יעצט ווייטער נאך אפאר בנינים און מאך דארטן שנעל א שוליים פארן טלית, ווייל ס'זאל זיך נישט צורייסן מיט די צייט. אבער איז דער קונה געווען א אויבער חכם, ער האט נישט געגאנגען מאכן די שוליים. ביז אפאר וואכן איז ער צוריק און האט אים געזאגט, וואס האסטו מיר געזאגט שופרא דשופרא, גיב א קוק עס האט זיך צוריסן אינגאנצן, עס האט זיך אינגאנצן צונומען צוריסן, צוריסן אינגאנצן, האט אים געזאגט דו אויבער חכם, פארוואס האסטו נישט געמאכט קיין שוליים, זאגט ער טומאתה די אלע טומאות ווייל בשוליה ווי די שוליים איז. דוד המלך זאגט אין תהילים ראיתי בוגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו וואס איז טייטש א אמרה אין א בגד הייסט א אמרה די סוף בגד די סוף פון דעם בגד דאס איז די אמרה זאגט ער דאס איז וואס דאס האלט אז די בגד זאל זיך נישט צורייסן זאגט ראיתי בוגדים ווייסט פון וואס איז געוואקסן א בוגד ווייל אשר אמרתך לא שמרו נישט געהיטן אויף נמרא. ס'ווערט געברענגט אין רבי יודא החסיד אין ספר חסידים אז אף על גב דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אבער אויף א גדר וואס א איד מאכט זיך אין יראת שמים קריגט מען שכר אויף די וועלט. ער ברענגט עס אין כמה מקומות אמר לי זקן במה הארכת ימים יעדער איינער מיט א אנדערע זאך ס'איז געווען א גדר אין יראת שמים אויף א דבר המותר. אויף דעם איז דא שכר אויף די וועלט. ליידער ליידער וואס מען זעהט פון די פריצות גייט דער אוי דער מענטש איז שוין רחמנות אבער ניין ער האט עפעס א קליינע גדר ופורץ גדר ישכנו נחש ער שטייט אויף א בנין פון הונדערט שטאק ער שטייט דארטן אויפן מעקה ער שפילט זיך ארום זאגט ר' איד וועסט באלד אראפפאלן ניין כ'וויל נאר איין שטאק אראפ. ס'איז נישטא נאר איין שטאק, גייסט ארויס פון מעקה פאלסטו ביז צו דער ערד. דו דארפסט חכמות? ליידער אין די נסיון פונעם היינטיגן דור דארף מען עס מסביר זיין. דארפסט נאר מחליט זיין א קבלה קארי צו מאכן א נחת רוח גדול לבורא עולם זאגט דער יסוד יוסף ס'איז חשוב יותר מכל הקרבנות דער גדר דאס איז חשוב יותר מכל הקרבנות. על שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום על רווק הדר בכרך ואינו חוטא איינער וואס היט די אויגן דער רבונו של עולם רופט אויס אויבן אין הימל די מענטשן פארנומען מיט אים, מיט אזא דור. אוי. זאגט ער איינער האט געהאט צוויי קינדער, איינער האט געהייסן יענקל און איינער בערל. יענקל געווען זייער א וואויל קינד, געלערנט. בערל געווען נעבעך, האט געהאט נעבעך א פיגור. א פיגור א שווערע. איי דער יענקל איז צוריקגעקומען מיט א תעודה פון חדר, מצוין, מצוין, מצוין, אלץ מצוין. האבן די עלטערן געגעבן א גוטע זאך, די עלטערן האבן געגעבן א גוטע זאך. דער בערעלע איז נעבעך צוריק געקומען פון מוסד, ער איז געווען אין א מוסד, ער האט געהאט א פיגור נעבעך, איז ער צוריק געקומען פון מוסד, די מאמע איז אראפ געגאנגען צו די באס אפנעמען דאס קינד, זעט די מאמע ווי דער בערעלע קוקט צו איר גלייך א מינוט, ער האט געקוקט צו איר, ער קוקט צו איר גלייך, די מאמע איז געווארן אזוי איבערראשט, ווייל דער פיגור, דאס לאזט נישט די מענטשן אפילו האלטן די אויגן נארמאל. ער האט געקוקט א גאנצע מינוט, א גאנצע מינוט איז געווען ווי מ'זאגט נארמאל, א גאנצע מינוט האט ער געקוקט, זי איז געווארן אזוי איבערראשט, זי איז ארויפגעגאנגען אין שטוב, געקלינגען צו די שוויגער, צו די ברידער, צו די שוועסטער, צו וועמען נישט, צום טאטן, ער האט געקוקט צו מיר א גאנצע מינוט, האט די ברודער פון בערעלע ר' יענקעלע געזאגט, מאמע איך פארשטיי נישט, איך האב דיר געגעבן, געברענגט א תעודה וואס איז ביי מיר אלצדינג מצוין מצוין מצוין, האסט נישט געקלינגען צו קיינעם, און דא ער איז געקומען האט געקוקט אויף דיר א מינוט, קוקסטו אויף, קלינגסטו צו אלעמען, האט זי אים געענטפערט, יענקעלע דו ביסט א טייערע בחור, ביסט א וואוילע בחור, ביסט א קלוגע בחור, א נארמאלע בחור קריגט א מצוין מצוין איז זייער שיין ער'ט קריגן א מתנה, אבער דא רעדט מען דאך נעבעך פון א מפגר נעבעך, און איין גאנצע מינוט האט ער געקוקט אויף מיר, דו ווייסט וואסארא עסק דאס איז? האב איך געקלינגעלט צו אלעמען, צו די שוויגער צו די באבע צו די ברידער צו אלעמען, צו שוועסטער קינדער צו אלעמען, זאגט ער מלאכים האט דער אייבערשטער אסאך אויבן אין הימל, אסאך אסאך מלאכים. אבער דא נעבעך נעבעך ווי די מענטש איז דא מפגר מיט דעם יצר הרע, פארקאטשעט, און עס קומט א מינוט ווען מען דארף היטן די אויגן, גיט ער ניין, ער גיט אוועק דעם אייבערשטן דעם אויג, ער גיט אוועק דעם אייבערשטן די אויג, לייגט דער אייבערשטער גלייך מכריז עליהם בכל יום, רופט אויס צו אלעמען, די שוויגער שוועסטער קינדער אלע זאל הערן אויבן אין הימל, על רווק הדר בכרך ואינו חוטא האט געקוקט צו מיר, ער האט מיר אוועק געגעבן די אויג, ער האט מיר אוועק געגעבן די רעש וואס ער מאכט אין הימל. אלשיך הקדוש שטייט א מאמר נורא. א מורא'דיגע חיזוק אין יראת שמים. ער זאגט אין מגילת רות, אז ס'געווען מחלון מיט כליון, זיי האבן געמאכט די זעלבע עבירות, ביידע האבן גענומען גוי'טעס, ביידע די זעלבע עבירות, ביידע געשטארבן, אבער שפעטער, בועז האט גענומען רות. מחלון איז געווען די מאן פון רות. מחלון איז געווען די מאן פון רות, בועז האט גענומען רות, און ס'איז געבוירן, האט זיך מייבם געווען, און ביים ייבום איז געבוירן געווארן עובד. עובד, שטייט אין זוהר הקדוש, ווער איז דאס דער עובד? דאס איז מחלון. פארוואס? ווייל שטענדיג די נשמת המת ווערט געבוירן נאכן ייבום. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, שטייט אין זוהר הקדוש, אז דער נשמה וואס ווערט געבוירן נאכן ייבום, דאס איז נשמת המת, דאס איז געווען נשמת מחלון און דאס איז געבוירן געווארן דא ביי עובד. מחלון איז צוריק געקומען בעיבור און ער ממנו מלכות בית דוד ממנו מלך המשיח, א אייניקל דוד ושלמה און מלך המשיח, מלך המשיח. פרעגט די אלשיך הקדוש,

מחלון איז געווען עלטער פון כליון, מדרך העולם די עלטערע האט פריער חתונה, אבער מחלון איז געקומען, האט געהאט די זעלבע יצר הרע ווי כליון צו נעמען א גויטע, אבער ער איז געקומען האט זיך געהאלטן האט לוחם געווען, ס'איז אים געווען שווער אבער ער האט מתבוסס בדמיו, ער האט לוחם געווען, נאך וואס די אינגערער כליון האט גענומען ערפה, דעמאלטס ושם השנית האט מחלון גענומען רות. זאגט ער אויף דעם שכר וואס דו האסט לוחם געווען, אפילו ביסט נכשל געווארן צום סוף, אבער דו האסט לוחם געווען, ביסטו שפעטער די מעין מלכות דוד מעין מלך המשיח, ווייל ער האט לוחם געווען, אפילו ער איז שפעטער נכשל געווארן, אבער די עצם מלחמה האט דער רבונו של עולם די גרעסטע נחת רוח. כליון וואס האט נישט געפריווט בכלל לוחם צו זיין מתחיל בעבירה אזא איינער כולו אי וכולו זהב. איי צו וויסן יעדע קלייניקייט וואס דו ארבעטסט וואס דער אייבישטער האט עס ליב. איי רבותי שטייט אין יערות דבש אז ווען מען זיצט און מען וויינט, אזוי טענה'ט די יערות דבש אז די עיקר בכיה איז אויפן חורבן בית ראשון, ווייל ער זאגט אז די בית שני איז נאר געווען א פקודה לזמן, ס'איז געווען א פקודה נאר לזמן, די עיקר וואס מען זיצט דאס איז נאר אויפן חורבן בית ראשון, און אויף וואס איז געווען חורבן בית ראשון זאגט ער, שטייט אין פסוק, אוכלי עמי אכלו לחם השם לא קראו, מען האט נישט פארשטאנען וואס הייסט רופן דעם אייבערשטן, דאווענען צום אייבערשטן, מען האט נישט געוואוסט וואס הייסט דאס תפילה, איי איי איי איי איי, אויף דעם איז געווען די בית ראשון, רבותי, איר מיינט מען האט נישט געדאווענט? אוודאי האבן זיי געדאווענט.

ידוע שאול המלך ווען ער איז נאכגעלאפן דוד המלך האט אים געוואלט הרג'נען ער איז אים נאכגעלאפן נאכגעלאפן נאכגעלאפן אינמיטן איז דוד המלך אריינגעגאנגען אין א מערה שאול המלך איז נאכגעלאפן האט אים אבער נישט געקענט הרג'נען נאר מה עשה הקדוש ברוך הוא ס'איז אראפגעקומען דארטן א שפין אן עכביש א שפין און דארטן געוועבט קורי ס'איז געווארן דארטן קורי עכביש אויפן פתח המערה און ווען שאול המלך איז אריבערגעלאפן האט ער געזען אז ס'איז דא דא קורי עכביש קורים פון שפינען, און ממילא האט ער געזאגט אוודאי אכציג יאר נישטא דא קיין מענטשען און ער האט נישט געפריווט אריינצוגיין בכלל, ער זעהט דאך דא קורי עכביש, אה זאגט ער משכיל לדוד בהיותו במערה, ווען דוד המלך געווען אין מערה איז געווען א פחד נורא יעדע מינוט הרג'עט ער מיר, משכיל לדוד בהיותו במערה, דעמאלס ווען ער איז געווען אין מערה איז ער אנגעקומען צום שכל אז נאר תפילה העט מיר העלפן, פאר דערפאר איז אראפגעקומען אן עכביש, נישט סתם געדאווענט. נאר ער האט געוויסט אז נאר תפילה קען מיר העלפן, משכיל לדוד בהיותו במערה, ווען ער איז געווען אין מערה איז ער צוגעקומען צום שכל אז תפילה נאר תפילה קען מיר העלפן, פאר דערפאר איז אראפגעקומען א שפין, וועגן דעם איז געווען אזעלכע ניסים, דא א לשון יערות דבש זאגט דארטן דעם לשון ועל מה נבטח בגולה, היינט ער זאגט האסט נישט קיין בית המקדש האסט גארנישט, איז על מה נבטח בגולה ומה יגן בעדינו.

ברענגט דער חפץ חיים א מורא'דיגן לשון, שטייט ביים נצעק, שטייט וישמע השם את קולנו, זאגט ער, וישמע תפילתנו לא נאמר, שטייט נישט וישמע תפילתנו, שטייט וישמע השם את קולנו, פארוואס? זאגט ער, ללמדנו בא, זאגט ער, שצריכים לצעוק בקול גדול, אז ביים דאווענען דארף מען א געשריי געבן, ללמדנו בא שצריכים לצעוק, בקול בעת צרה, אז בעת צרה דארף מען שרייען בקול, ועל ידי זה עונה השם תיכף, אז מען דארף בעת צרה שרייען בקול ועל ידי זה עונה השם תיכף גלייך, זאגט ער אזוי, ווייל לפעמים אין מדרש שטייט אז ס'איז דא א תפילה וואס מ'ווערט נענה גלייך, ס'איז דא א תפילה וואס געדויערט א דריי טעג, ס'איז דא א תפילה א יאר, ס'איז דא א אפאר יאר, יש תפילה לכמה שנים, זאגט ער אבל א צעקה בקול מועלת מיד, ונצעק איז דא א בטוח וישמע השם את קולנו, ס'איז נישטא א נישט. צעקה מיינט נישט מיט קול, ווען די הארץ שרייט צעק לבם אל השם.

אבער ער באלאנגט נישט בכלל צו מיין ישיבה, ווייל דארטן ער נעמט ארויס פופציג פראצענט, האט אים געזאגט דער ראש ישיבה אז ער זאל קומען צום מגיד שיעור, און ער ווייזט אים אפאר בחינות, ער ווייזט אים די לעצטע פאר וואכן האט ער ארויסגענומען נאכאנאנד אפאר וואכן הונדערט פראצענט, הונדערט פראצענט, האט דער ראש ישיבה געזאגט פאר'ן מגיד שיעור.

ער האלט אין איין שרייבן און דער מגיד שיעור איז גלייך ארויף געגאנגען האט ארויס גענומען די בלעטל און ער האט געזען טאקע אז דאס איז די בלעטל און האט עס איבער געקוקט ס'איז הונדערט פראצענט דער ראש ישיבה האט געזען ער שרייבט קיינעם נישט נאך ער שרייבט און ס'איז הונדערט פראצענט ראש ישיבה געזאגט ער האט געפילט ער מוז דאס מודיע זיין פאר די עלטערן גלייך איז ער אריין אין אפיס ער קלינגט צו זיין טאטן די מאמע האט אויף גענומען דעם טעלעפאן זאגט די טאטע איז נישטא.

און דער צאנזער רב זכרונו לברכה איז געווען ביי זיי אין שטאט, און איז געגאנגען זען ווי ער דאווענט, ער האט געזען זיין דאווענען, האט ער דערציילט, ער האט געזען ווי עס איז געגאנגען א אהבה רבה דארטן, אהבה רבה איז געגאנגען צעקות, קולות, בכיות, און צעקות, איי, האט ער, האט ער געזאגט פאר די קינדער, אז עס איז געווען אזעלכע צעקות, עס איז שוין אריבער זעכציג יאר, און דער מגיד שיעור זאגט פאר די קינדער, פאר די בחורים,

און אזוי מאכט ער שוין פינף וואכן, זאגט די מאמע פארן ראש ישיבה, אזוי מאכט ער שוין פינף וואכן, יעדן טאג הייבט ער זיך אויף זעקס פארטאגס, און מיט אזעלכע בכיות וואס איז טייטש, איי רבותי א תפילה, זאגט די יערות דבש, אז דאס איז טייטש השם לא קראו מ'האט נישט געוויסט וואס הייסט תפילה, איי רבותי דעם אייגענעם בית המקדש די תפילה, דעם קשר מיטן אייבערשטן, די כרובים מעורים זה בזה.

ואמלאהו, זאגט רש"י, ככל אשר תשאל אמלא, זאגט דער מלבי"ם, ווען מען זאגט, יעדן טאג ביים דאווענען מזמור לתודה, זאגט מען בואו לפניו ברננה, וואס מיינט דאס בואו לפניו ברננה? זאגט דער מלבי"ם ביי א בשר ודם, דו דארפסט א גרויסע טובה, דארפסט א מיליאן דאלער פון איינעם, דארפסט א גרויסע טובה פון איינעם, און דו קלאפסט אים אין טיר, ביסטו נישט ברננה, ביסטו בבכי וזעקה. טאמער העט ער דיר געבן איז ווען דו העסט ארויס גיין וועט וועסטו זיין ברננה אבער ביים אייבערשטן ווען דו קומסט העט ער דיר זיכער געבן איז בואו לפניו ברננה ווען דו קומסט צו אים קענסט שוין זיין ברננה ס'איז געווען דא א איד האט געהייסן ר' קלמן ער איז געקומען פון אונגערן ער דערציילט ווען די נאצים זענען אריינגעקומען אין אונגערן האבן זיי דעמאלטס אוועקגעשטעלט דארטן אז די אלע וואס זענען פון אכצן יאר אלט ביז פֿינף און פֿופֿציק גייען ארויס צו די ארבעט, די וואס זענען אינגער פון אכצן און עלטער פון פֿינף און פֿופֿציק גלייך לשריפה. אזוי האבן זיי געמאכט. און ווי אזוי האבן זיי געוואוסט ווער איז אכצן און ווער נישט? האט דערציילט רב קלמן זיי האבן אריינגעקנאקט א מוט אין וואנט, א אייזן אין וואנט, אויף עפעס א געוויסע הויעך. ווער ס'איז אנגעקומען ביז צו דער נויט, איז טייטש אז ער איז שוין אַכצן, אזוי האבן זיי קובע געווען גייט ער צו די ארבעט, און ווער ס'איז נישט אנגעקומען ביז צו דער נויט איז געגאנגען לשריפה. האט ר' קלמן דערציילט אז די אלע בחורים און ער אויך וואס זענען געווען ווייניגער ווי אַכצן האבן זיך אויפגעשטעלט ווען מ'איז אריבערגעגאנגען דעם מוט האט מען זיך אויפגעשטעלט אויפן שפיץ פינגער פון די פיס, האט זיך ארויף אויפן שפיץ פינגער כדי מ'זאל אנקומען צו דעם מוט, אבער ס'האט זיי נישט געהאלפן, מ'האט זיי אלעמען געפירט לשריפה, טויזענטער טויזענטער קינדער ארויפגעלייגט אויפן באן, אלעמען לשריפה. איי האט ער דערציילט אז אויפן באן איז געווען דארטן א אינגל האט געזאגט חברה מיר זענען דאך אידן, לאמיר א ממעמקים מאכן, לאמיר זאגן ממעמקים, און ס'האט זיך אנגעהויבן א ממעמקים דארטן, רבותי איר קענט זיך פארשטעלן וואס פאר א ממעמקים ס'איז געווען דארט, געוואוסט מ'נעמט זיי לשריפה, איר קענט זיך פארשטעלן וואס פאר א געשריי ממעמקים, די אלע זענען אנגעקומען דארטן צו די גזים, זיך דער א, מ'האט שוין אריינגעלייגט אין דעם, מ'האט שוין אריינגעלייגט אין די תאים פון די גזים, מ'האט שוין אריינגעלייגט אלעמען,

מחיק רשעים כלומר בסתר בינו לבינם רבונו של עולם מקבל דברי הכנעה ופיוס מחיק רשעים כלומר בסתר בינו לבינם בינו לבינם דאס הייסט מחיק בינו לבינם להטות אורחות משפט זאגט רש"י להפוך דינו מרעה לטובה יוד ניין אפילו א רשע איז אויך א מחוקק רשע ייקח לעתו איז אויך אויפן משפט לעבור דינו מרע לטוב יעדער איינער וויסן די גרויסע כוחות וואס ער האט א כח התפילה אוי וואס איז נישט פארהאנען אבער ווער ס'איז משכיל איז דא איז דא יוצא ואמרו און ער ווייסט אז נאר תפילה קען העלפן זאגט ער ווי א תפילה דארף אויסקוקן איינער איז געווען אין א וואלד ער איז דורשטיג ער פילט ער ווערט פארטריקנט ער גייט פון די וועלט ער קען שוין נישט ער ווערט פארטריקנט ער גייט א איבערן הויז ווען ער קען נישט, ביז איינער איז אריבערגעגאנגען מיט א קריגעלע וואסער, האט ער זיך געבעטן ביי אים, גיב מיר וואסער, פארוואס האט ער זיך געבעטן ביי אים? ווייל ער האט געזען אז ער האט וואסער, און נאך א זאך, ער ווייסט אז מען גייט דער אריבער פון דא, שטארבט ער, האט קיינער, אויב ער גייט אריבער האב איך גארנישט, שטארבט ער.

ווייל חנה שטייט א אשה עקרה זי האט נישט קיין קינדער, זי קען נישט האבן קיין קינדער, זי בעט זיך נאך א קינד, און זי בעט ונתת לאמתך זרע אנשים, וואס דרש'נט די גמרא זרע אנשים? שקול כמשה ואהרן. זאגט ער, פשש, איך ווייס א מענטש האט נישט קיין קינדער, קען נישט האבן קיין קינדער, בעט ער דעם רבונו של עולם, רבונו של עולם געב מיר, זאל זיין א אינגל, זאל זיין א מיידל, זאל זיין וואס ס'זאל זיין, אבער געב מיר, געב מיר. זי איז נישט מיט פשרות, זי האט געוויסט כח התפילה העלפט, איך דארף א בן זכר כמשה ואהרן, און זי האט עס באקומען! וועגן דעם לערנט מען ארויס פון איר הלכות תפילה, וויסן ווי אזוי, וואס מען קען פועל'ן ביים דאווענען, שקול כמשה ואהרן, דו האסט עס אויך באקומען, רפואות מיט ישועות אלעס האסטו באקומען, אבער זאלסט וויסן דא ליגט עס! א לשון בעל הפלאה זאגט אין כתובות סמך ז, זאגט ער ידוע לכל המאמין בהשגחת הבורא יתברך!

אל יתייאש ממנו כי ברוב הימים ימצאנו וכן זאגט ער נאך צו א ווארט אל יחזיק עצמו כמכביד ומטריח זאלסט נישט מיינען אז ביסט דא מטריח ביסט קיינעם נישט מטריח דער רבונו של עולם ווארט אויף די תפילה ער ווארט גלייב אין די תפילה שטייט אין ר' אייזיקל קאמארנא ער זאגט אז שטייט אין פרשת מטות לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה זאגט ער יחל איז מלשון האפן האפן, יחל ישראל אל ה', זאגט ער לא יחל דברו, א מענטש זאגט איך האף, כ'האב געדאווענט, איך האף איך בין געהאלפן געווארן, זאגט ער לא יחל דברו, מאך נישט קיין האפענונג, דאס איז ככל היוצא מפיו יעשה, דאס וואס מ'בעט ווערט, ס'איז נישט קיין האפענונג, דאס ווערט, דאס מאכט, אפילו א זאך וואס נאר וואס דאס העלפט, ס'איז נישט קיין האפענונג. שטייט אין ברטנורא, ער זאגט אז שטייט אין פרשת בשלח ויצעקו בני ישראל אל השם, זאגן חזל תפסו אומנות אבותם, תפסו אומנות אבותם, זאגט ער דו ווייסט פארוואס איז נעבעך געווען אזוי ענג? ווייסט פארוואס איז נעבעך געווען אזוי בצר, בצר להם, ווייסט פארוואס איז געווען אזוי ביטער? ווייל תפסו אומנות אבותם האט געדאווענט ווייל זיין טאטע האט געדאווענט. האט געדאוונט ווייל זיין טאטע האט געדאוונט, פארשטייט נישט די הארץ האט דא געשריגן, ווייל ווען די הארץ שרייט הערסטו נישט וואס די קענסט, שקול כמשה ואהרן, די מצוה בואו לפניו ברננה. די אנדערע זאך, אמת אין איין זייט, יעדער איינער אויף זיין ביזנעס טראכט ער טאג און נאכט וויאזוי מאכט מען עס בעסער, וויאזוי מאכט מען בעסער די ביזנעס, די טוטוף צו אים נישט ארויס נאר זאלסט וויסן ס'איז פונקט ווי א ביזנעס טראכט אריין אז דו וועסט וויסן אז דאס איז דיין ביזנעס די דאווענען און ביי ביזנעס טראכסטו שטענדיג וויאזוי צו מאכן בעסער וועסטו כאפן די ביזנעס זאל זיין תפילה בציבור זאל זיין בזמן זאל זיין מיט אלע גוטע תנאים מיטן הארץ ווייל דו וועסט וויסן דאס איז דיין ביזנעס פון דעם לעבסטו ווי שטייט אין מדרש תנחומא וירא אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל הוו זהירין בתפילה שאין מידה אחרת יפה הימנה, ס'איז נישטא קיין בעסערע זאך, אין מידה אחרת יפה הימנה, והיא גדולה יותר מכל הקרבנות, שנאמר למה לי רוב זבחיכם, גם כי תרבו תפילה, אין די הפטורה פון חזון, איז מכלל שהיא גדולה מכל הקרבנות. זאגט די מדרש ווייטער ואפילו אם אין אדם כדאי לענות בתפילתו ער איז נישט ווערד זאל געהאלפן ווערן ולעשות חסד עמו אבער כיוון שמתפלל ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו איז ער נישט ווערד אונזער גאנצער זכות וואס מיר האבן נאכן תפילה פון רחל כה אמר השם מנעי קולך קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה